א גוטן ערב שבת קודש פרשת פנחס. די וואך איז א וואך וואס דאס איז אונזער וואך אונז קען מיר דאס נישט ארויסלאזן. ס'ווערט געברענגט פאריגע וואך אין די סדרה אז בלק האט גערופן בלעם און ער זאל שעלטן די אידן. בלק איז געווען מלך בן ציפור ער איז געווען מלך מואב. על כל פנים מואב ווייסט מען דאך די מעשה אז מואב מיינט מאב אז. לוט'ס טאכטער, און נתעבר געווארן פון איר טאטן, ווייל זי האט געמיינט אז די גאנצע וועלט איז אונטערגעגאנגען, איז האט זיי האבן זיי אנגעטרונקען דעם טאטן מיט וויין, און זיי האבן געוואוינט מיט. יעצט זענען געווען די צוויי טעכטער פון לוט, די ערשטע, עלטסטע, און די יונגערע. די עלטסטע האט געזאגט, לאמיר אנ. שיקערן דעם טאטן און וועלן מיר וואוינען מיט אים. און זי האט אזוי געטוהן, און איר טא און זי איז שוואנגער געווארן פון איר טאטן, און זי האט גערופן איר קינד מואב, מאב. די יונגערע איז געווען מער צניעות'דיגער, זי האט עס שוין נאר געטוהן ווייל די עלטער האט עס געטוהן, אבער זי וואלט עס פון אליינס קיינמאל נישט געטוהן, און איר קינד האט געהא זי האט אויכעט אנגעשיקערט דעם טאטן, און ער זי איז פארשוואנגערט געווארן, און דאס איז געווען עמון. בקיצור, איז די גמרא לערנט אונז און רש"י ברענגט עס אז די עלטסטע איז געווען א חצוף אין עריות און די יונגערע האט עס נאר געטון ווייל די עלטערע האט געטון, וועגן דעם שטייט ביי איר אן אנדערן לשון און זי איז מער ריספעקטעד ווייל זי האט עס נאר געטון ווייל די עלטסטע האט עס געטון. על כל פנים, די מקור הזנות די קליפה דאס איז מואב איז געגאנגען דער בלק ער איז געווען דער מלך מואב און ער האט גערופן בלעם ער זאל שעלטן די אידן. בלעם האט פאבירט דריי מאל ער האט געבויט מזבחות מיט אלעם ס'האט גארנישט געהאלפן ער האט נאר געזאגט גוטס פאר אידן האט ער געזאגט ווייסטו וואס שעלט זיי נישט און בענטש זיי נישט און דאס וואס כ'האב דיר געזאגט איך וועל דיר געבן אסאך געלט פאר אזא דזשאב געב איך גארנישט האט אים בלעם גענטפערט כ'האב דיר דאך געזאגט נאר וואס דער אייבערשטער וועט לאזן דאס קען איך זאגן און וואס דער אייבערשטער לאזט נישט וועל איך נישט קענען זאגן שוין איז עס געבליבן ביי דעם. למעשה האט דער בלעם געוואלט מען זאל אים באצאלן, יא וואס גייסטו אים באצאלן, ער האט דאך גארנישט אויפגעטון, עס לערנט אונז דער פסוק אין פרשת בלק קפיטל כ ה אז ער האט געזאגט וישב ישראל בשטים ויחל העם לזנות את בנות מואב, דארטן וואו ס'איז דא. זנות, מואב, דאס גאנצע איז דאך געקומען מאב, האבן אנגעהויבן זיי מזנה צו זיין.
זאגט די גמרא, מסכת סנהדרין דף ק ו עמוד א', אז דאס איז געווען על ידי עצת בלעם. וואס האט ער אים געזאגט? ער האט אים געזאגט אזוי, אז מען קוקט אין פסוק י ד אין קאפיטל כ ד, שטייט אזוי, ס'הייבט זיך אן שביעי, ועתה, הנני הולך לעמי, איך גיי צוריק צו מיין פאלק, לכה גיי איעצך, כ'וועל דיר געבן אן עצה אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. ער זאגט אים וואס זיי ווילן טוהן, די אידישע פאלק גייט טוהן פאר די גוים. דער אר"י הקדוש זאגט גאר אן אנדערן טייטש, ער זאגט ער האט אים געזאגט, לכה גיי יעצט איך וועל דיר געבן אן עצה ווי דו וויאזוי דו וועסט קענען אייננעמען כלל ישראל, אשר יעשה העם הזה אז דו וועסט קענען מאכן דאס אידישע פאלק לעמך צו א מואב, וויאזוי העסטו דאס קענען מאכן, וויאזוי העסטו קענען איבערדרייען אז כלל ישראל זאלן חלילה ווערן גוים, זאגט ער דורך זנות, דאס איז וואס די גמרא זאגט אז ער האט אים געזאגט וועגן זנות, זאגט אבער דער אר"י הקדוש ווען וועט דאס די עיקר זיין, באחרית הימים, את אשר יעשה העם הזה לעמך, ווען וועט מען מאכן דאס אידישע פאלק פאר חלילה א גוי'איש פאלק, באחרית הימים, פאר משיח העט קומען, וויאזוי האט ער אים געגעבן די עצה, איז אז די סתם שטעלן קאפיטל כ ה פסוק א', און די גמרא אין סנהדרין וואס די גמרא איז אין חלק דף ק' ו' עמוד א' אז ער האט אים געגעבן אן אן עצה זיי מפקיר דיינע טעכטער און ממילא וועלן די אידן זינדיגן ממילא אז זיי וועלן זינדיגן ותקראן העם לזבחי אלהיהן ויאכלו העם וישתחוו לאלהיהן איז לכאורה נישט צו פארשטיין ותקראן העם זיי האבן גערופן לזבחי אלהיהם, זענען געגאנגען עסן פון זייערע זבחים, פון זייערע פלייש, ויאכלו העם און זיי האבן געגעסן, און נאכדעם שטייט וישתחוו לאלהיהם, ויצמד ישראל לבעל פעור, ויחר אף השם בישראל. יעצט, קודם האב איך געוואלט זאגן, דער בעל פעור איז געווען אזא מין אינטערעסאנטע עבודה זרה, עס איז געווען די קליפה פון אלע עבודות זרות, משה רבינו איז געבליבן ליגן לעבן בעל פעור, אויב עטס געדענקט וואס מען האט געליינט אין וזאת הברכה, האט מען געליינט אזוי, וימת שם משה עבד השם בארץ מואב, דאס איז דא ווי די אידן זענען געווען אין ארץ מואב, על פי השם, על פי השם איז דא אין דעם אסאך סודות, וואס דאס הייסט איינע פון די סודות איז אז די גאנצע דור, המדבר וואלט נישט אויפגעשטאנען תחיית המתים, ווייל די גמרא זאגט אז דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא, שטייט אבער וועגן דעם האט משה רבינו געמוזט דארטן בלייבן, ווייל ווען ווען ער העט אויפשטיין העט ער נישט איבערלאזן קיינעם דארטן, ווייל משה רבינו העט מעלה זיין די אלע עבירות וואס מען האט געטון. נאכדעם שטייט ויקבור אותו בגיא בארץ מואב מול בעל פעור, זאגט רשי פארוואס? ווייל ער. משה רבינו איז מתקן דעם חטא פון וואס די אידן האבן געזינדיגט ביים בעל פעור. יעצט לאמיר אביסל רעדן וועגן דעם בעל פעור. ס'שטייט ויצמד ישראל לבעל פעור ויחר אף ה' בישראל. דאס שטייט אין קאפיטל כ ה פסוק ג. זאגט רש י, בעל פעור, על שם שפוערין לפניו פי הטבעת ומוציאין רעי, מען טוט זיך אויפדעקן דעם פי הטבעת פון דארט ווי די גדולים קומט ארויס, ומוציאין רעי און מען נעמט מען לאזט ארויס די גדולים אויף דעם עבודה זרה און אזוי דינט מען אים. די גמרא אין מסכת סנהדרין דף סד עמוד א דערציילט צוויי מעשות אויף דעם ביליגקייט ווי אזוי מען האט געדינט די עבודה זרה בעל פעור, איין מעשה איז אמר רב יהודה אמר רב, מעשה בנכרית אחת ס'איז א מעשה מיט א גויטע שהיתה חולה מאוד. זי איז געווארן זייער קראנק, אמרה האט זי געזאגט אזוי. אם אני אברא מחולי זה אויב איך וועל געזונט ווערן פון מיין קראנקייט נעם איך אויף מיר איך זאל גיין און דינען אלע עבודה זרה'ס פון די וועלט איך וועל יעדע עבודה זרה דינען נאר געזונט זאל איך ווערן ווען זי איז געזונט געווארן איז זי געגאנגען צו יעדע עבודה זרה און וויאזוי מען דינט זי אזוי האט זי זיי געדינט ועבדה איז האט זי געדינט כיון שהגיעה לפעור ווען זי איז אנגעקומען צו די עבודה זרה פון בעל פעור. האט זי געפרעגט די כומרים די גלחים במה עובדים עבודה זרה זו, וויאזוי דינט מען די עבודה זרה, אמר לה האט ער געזאגט, אוכלין תרדין, מען עסט תרדין, דאס איז אזאלכע, איך ווייס, פרוכטן, ושותין שכר, און מען טרינקט ביר, און ממילא זאגט רש י אז דאס מאכט מען זאל גוט, מען זאל באקומען גוטע אפווייכן, מען זאל באקומען א גוטע דייעריע. און מען גייט צו צו די עבודה זרה, ומתריזין בפניה, און מען מאכט זיך אויס אויף די עבודה זרה אין פנים אריין. אמרה אותה אשה האט די פרוי געזאגט, מוטב, ס'בעסער שאחזור לאותו חולי, איך זאל צוריק קומען צו די קראנקייט וואס איך האב געהאט, ולא אעבוד עבודה זרה בצורה כזו, אזא משוגענע מין דינסט, אזוי צו דינען א עבודה זרה, איך עקל זיך אפילו. דאס האט א גוי'טע געזאגט. נאכדעם ברענגט די גמרא נאך א מעשה. סבטא בן אלס וואס ער האט פארדינגען זיין אייזל פאר א גויטע, ווען זי איז אנגעקומען צו פעור האט ער געזאגט איין מינוט ווארט ביז כ'על אריינגיין און כ'על ארויסגיין, ווייל ער האט געוויסט אז מ'דינט די עבודה זרה מ'מאכט זיך אויס דערויף. נאכדעם ווען זי איז ארויסגעגאנגען אמר לה האט זי געזאגט פאר אים אף את המתיני דו ווארט אויך יעצט ביז איך על אריינגיין און ארויסגיין, אמרה לו האט זי געזאגט פאר אים, ביסטו דען נישט קיין איד? אמר לה האט ער זי געענטפערט ומאי איכפת לך וואס הארט דיך אז איך בין א איד?
איז ער אריין און ער האט זיך אויסגעמאכט אויף די עבודה זרה און ער האט זיך אפגעווישט, ס'איז נאך נישט געווען אמאל קיין טישוס מיט וואס מ'האט זיך אפגעווישט, האט ער זיך אפגעווישט מיט די נאז פון דעם עבודה זרה פעור, ס'איז געווען אזא פיגור א פיגורין מיט א נאז, האט ער זיך אין די נאז גוט אפגעווישט. והיו משרתי עבודה זרה מקלסין משבחין אותו, די משרתי עבודה זרה האבן אים געבענטשט און געלויבט, ואומרים זיי האבן געזאגט, מעולם לא היה אדם שעבד אותה כך, ס'איז קיינמאל נאך נישט געווען איינער וואס האט אזוי פערפעקט געדינט די עבודה זרה אז ער האט זיך אפילו אפגעווישט אין די נאז פון די עבודה זרה. יעצט, מען דארף פארשטיין דא, וואס איז די עבודה זרה? וואס גייט דא פאר? און מען דארף נאך א זאך וויסן אויכעט, אז כלל ישראל, האט דאך געגעסן מן די גאנצע צייט, איז אז כלל ישראל האט געגעסן מן, נו וויאזוי האבן זיי געקענט ארויסגיין? אונז ווייסט מיר דאך אז דער מן איז געווען א נפשנו קצה בלחם הקלוקל, ווייל זיי האבן געטענה'ט מ'איז מכניס ואינו מוציא. שטעל דיר פאר, וועגן דעם איז מדויק אין פסוק ותקראן לעם לזבחי אלהיהן ויאכל העם. זיי האבן געמוזט עסן גוי'אישע פלייש און גוי'אישע ברויט כדי זיי זאלן קענען ארויסגיין, ווייל אויב נישט קענען זיי אפילו נישט דינען די עבודה זרה, ווייל זיי האבן דאך נישט געקענט מאכן הכנות. יעצט, וואס איז מיט די עבודה זרה? און וואס איז דאס אונז נוגע באחרית הימים? ס'איז א מורא'דיגע דערהער. מורא'דיג! רבותי, מ'דארף פארשטיין, יעדער מענטש וואס ער זינדיגט, זינדיגט. מענטשן זיי זינדיגן אהער אהין. ס'דא אמאל א מענטש וואס ער גייט אריין בילאו דיגנעטי, און די מינוט וואס ער גייט אריין בילאו דיגנעטי איז ער אזוי פארלוירן אז ער מ'מאכט זיך אויס אויף אן עבודה זרה און ער און ער מיינט גאר אז דאס הייסט געדינט און געגעבן דרך ארץ פאר די עבודה זרה. יעצט דאס איז די מין עבודה זרה ווי מער מ'האט עס מבזה געווען אז מ'האט זיך אויסגעמאכט דערויף איז געווען זייער גוט געדינט און אז מ'האט עס נאך זיך אפגעווישט מיט זיין נאז האבן די גלחים געזאגט אז דו געדינט דו האסט עס נאך געדינט דאס בעסטע. וואס איז דאס פאר אונז? כ'האב ענק שוין פארציילט אז וויען רב האט געוואלט אונטערשרייבן אויף מיין חרם. דאס גייט צוריק בערך זיבן יאר. האט ער מיך אראפגערופן צו זיין שטוב און ער האט געפרעגט וואס גייט דא פאר. זאג איך אים וויען רב איר האט צוויי אינגעלייט וואס זענען גרויסע פילערס געלט געבערס פאר אייער שול, זאלט איר וויסן אז די אינגעלייט, זענען געגאנגען מיט זונות א גאנצן זומער, און מען מוז דאס אפשטעלן, מען מוז רעדן פון דעם. פרעגט מיך וויען רב און פון וואנעט ווייסט איר דערפון, זאג איך ווייל זיי זענען געקומען סוף זומער און זיי האבן געפרעגט צו א גוי'טע איז אויך שייך א איסור דאורייתא צו ס'איז שוין נאר אן איסור דרבנן צו ס'אינגאנצן מותר לכתחילה. נישט געוואוסט. האב איך זיי געזאגט כ'האב זיי ארויסגעגעבן די גמרא אין מסכת סנהדרין וואס די גמרא זאגט אז יכרת השם לעושה אלה לא יהיה לו ער בחכמים לא יהיה לו ער בחכמים ועונה בתלמידים אז א מענטש טוט די מין זינד אז ער גייט מיט א גויטע, טאמער איז דא קנאים איז פוגעין בו, אזוי ווי די מעשה די וואך אין חומש פנחס, טאמער איז נישט דא זאלט איר וויסן דאס נאך ארגער, ווייל ער גייט נישט האבן קיין הצלחה מיט זיינע קינדער, זיינע קינדער גייען ווערן טאמער איז ער א כהן וועלן זיי נישט זיין קיין כהנים וואס זאלן ראוי זיין צו ברענגען פארן אייבערשטן א מנחה, און טאמער איז ער א תלמיד חכם וועלן די קינדער זיין עם הארצים. א מענטש, ער זעהט ער האט גארנישט געטוהן שלעכט, די קינדער זיי וואקסן אויף קרום, דאס הייסט מען טעקסט אים שבת ער האט נישט קיין ווארט קיין השפעה, און ער כאפט נישט וואס דאס איז, ס'איז געווען די זונה דעמאלטס אויף האנדרעד און טווענטי פיפט סטריט און מעדיסאן וואס מ'האט דיך נישט געכאפט, ס'איז נישט געווען קיין פאליס הוקער וואס האט דיך געוואטשט און ס'האט דיך אויפגעפיקט און מ'האט דיך פארשעמט, נאר מ'האט דיך נישט געכאפט, יעצט.
ס'דא יעצט דאכט, איך ווייס נישט פונקטליך, איך נעם נישט קיין אחריות, איך מאך א. פראקלעמעישן, כ'האב געהערט זאגן יעצט פון אן ערנסטן רב אז דארטן וואו ליפא וואוינט, ר' ליפא שמעלצער האט זיין שול, דאס איז האליוואד פון מאנסי, איז דא יעצט צוויי פרויען וואס זיי גייען זיך גט'ן, ווייל ס'איז געווען מחליפי נשותיהם. ווען איך האב פון דעם גערעדט זיבן אכט יאר צוריק, איז יעדער משוגע געווארן מ'טאר נישט אזוי רעדן, יעצט איז דא א גט פון צוויי פרויען. יעצט, די פרוי שרייט זי האט נישט געוויסט אז זי ווערט נאסרת על בעלה, האט מען איר געזאגט אז זי האט געקענט הערן אויף נחום ראזענבערג'ס האטליין שוין זיבן יאר, אבער נישט דאס איז דער ווארט, דער ווארט איז אז מ'לערנט טאקע נישט מיט די יונגעלייט און מיט די יונגע ווייבלעך, דאס איז נישט סתם איך האב ביטרעיד מיין האסבענד און דאס איז דער בעל פעור, יעצט וועל איך ענק אויסלערנען וואס דאס איז בעל פעור, דו ביסט געגאנגען דו האסט חתונה געהאט האסט א מאן וואס ער ברענגט דיר אהיים יעדע וואך פרנסה עסן מיט אלעם, גייסטו בילאו דיגנעטי און דו טשיטסט אנדער הים? כ'מיין ווען דו גייסט צו צו אים און דו זאגסט ליסן איך וויל טשיטן כ'האב יענעם ליב איז מ'טאר עס אויך נישט טוהן ס'איז נישט קיין שום היתר אבער עט ליסט דו ווייזט נישט אז דו ביסט א היפעקריט דא מיט דעם וואס דו גייסט טשיטן אונטער דיין האסבענד דאס איז די עבודה זרה בעל פעור דו ביסט א היפעקריט דו ווייסט אז דיין מאן הוירט סאו וואי דו יו דו איט דער תירוץ איז דער בעל פעור בעל פעור איז אזא מין עבודה זרה וואס א מענטש פארלירט זיך בילאו היז דיגנעטי און ער טוט וואס מ'טאר נישט טוהן, און ער מיינט נאך אז ער טוט גאר א גוטע זאך אויכעט, ער מיינט נאך אז ער דינט א א גאט, און דאס דארף מען און זיך ארויס לערנען, א פרוי גייט צו א צווייטן מאן, דאס איז די גרעסטע עזות וואס זי טוט, און קאלטבליטיגערהייט זאגט זי כ'האב גארנישט געטוהן, זי ווייסט אפילו נישט אז זי האט געזינדיגט, זי ווייסט זי ווייסט יא, זי מאכט זיך נאר די שטיק, כ'האב ענק שוין געזאגט אז דו גייסט מיט א פרעמדע מענטש, קודם ביסטו נאסרת על בעלה, נאכדעם בעטרעטסטו דיין מאן, ער ט'עס דיר קיינמאל נישט מוחל זיין. און די עולה על כולם די שווערסטע פון אלע איז אז דו ווערסט שוואנגער ווייסטו נישט צו ס'איז פון דיין מאן צו פון יענעם, ווייל איך בין זיכער אז אזא צדייקת ביזטו נישט אז דו זאלסט ווארטן דריי חדשים כדי הבחנה נאכדעם וואס דו האסט געוואוינט מיט זנות פון אן אנדערן זעהן צו דו ביזט נישט געווארן שוואנגער, אזא צדייקת ביזטו נאכנישט, סאו דאס איז דער ענין פון די עבודה זרה, ווי מער מען פארשעמט די עבודה זרה מיט שמוץ אלץ מער מיינט מען אז מען דינט א גאט, חס ושלום.
און דאס זעלבע געשעהט מיטן מענטש, ער איז אויף א מדריגה, ער איז א איד, ער איז א מענטש, ער איז שוין א אינגערמאן, מ'האט אים חתונה געמאכט, באט הי לוקס עווריטינג עוועי, ער פארלירט זיך אינגאנצן, ער האט נישט קיין שום אפשטעל כח, און ער פאלט אריין אין די נידריגסטע שמוץ פון די גאס, און ער האלט נאך ער איז א חסידישער אינגערמאן, ער קומט נאך אין ער איז נאך א א עמך מענטש, און אזוי ווייטער. און דאס. איז א מורא'דיגע מורא'דיגע פראבלעם. א אינגערמאן דארף וויסן, איך דארף לעבן אין מיין מדריגה, איך וויל גיין צו א זונה, איך טאר אבער נישט. קודם האב איך א באשעפער, נאכדעם האב איך א תורה, נאכדעם האב איך א ווייב, און נאכדעם האב איך קינדער, און נאכדעם האב איך אייניקלעך. די אלע גייען ליידן פון דעם. יעצט, די גמרא אין מסכת סנהדרין דף ק"ו עמוד א' זאגט אזוי. וואסערע אן עצה האט בלעם געגעבן פאר בלק'ן? ער האט אים געזאגט אזוי, הנני הולך לעמי לכה איעצך את אשר יעשה העם הזה לעמך. געט ער אים יעצט אן עצה, זאגט ער אים אזוי, אלהיהם של אלו דער באשעפער פון די אידן שונא זימה האט פיינט זנות, און נאך א זאך, והם מתאוים לכלי פשתן, אידישע קינדער האבן ליב כלי פשתן. פארוואס כלי פשתן? דאס איז צו א לאנגע אריכות ס'זאל אריינגיין נאר וואל מיט פשתן, דאס איז שעטנז אין דעם איז דא א גרויסער סוד פארוואס די אידן האבן ליב כלי פשתן. זאגט ער בוא קום ואשיאך עצה כ'וועל דיר געבן אן עצה, עשה להם קלעים מאך אזאלעכע געצעלטן והושיב בהם זונות זעץ אריין זונות זקנה מבחוץ וילדה מבפנים אן אלטע זונה פארנט און א יונגע זונה אינעווענט. ובשעה שישראל אוכלים ושותים ושמחים, ווען די אידן וועלן עסן און טרינקען און זיך פרייען, נישט זיי וועלן עסן דעם מן, זיי וועלן עסן אייער עסן די גוי'אישע פלייש מיט די גוי'אישע ברויט, ויוצאים לטייל בשוק און זיי וועלן ארויסגיין שפאצירן אין גאס, אומרת לו הזקנה, זאגט אים די זקנה, אי אתה מבקש כלי פשתן, ווילסטו דען נישט קיין כלי פשתן?

בקיצור ס'איז געגאנגען דריי מאל אהין און צוריק, און ס'איז אלץ געווארן קלענער די פרייז, נאכדעם האט זי אים געזאגט דו ביסט שוין דא אזוי ווי א בן בית, נו זעץ דיך אראפ, און זיי האבן געעפנט גוטע פעסער פון וויין, נישט סתם וויין נאר וויין פון עמון. דאס איז געווען א ספעציעלער וויין, ווייל זנות מיט שכרות גייט דאך אינאיינעם, ווייל ביי לוט שטייט דאך אויך און זי האט אים געגעבן וויין און זי האט אים אנגעשיקערט, ס'זעט אויס זיי האבן געהאט דעם גוטן פארטל וויאזוי צו מאכן גוטן וויין, יעצט ער האט עס געמעגט טרינקען, ווייל דעמאלטס איז נאכנישט געווען אסור יין של נכרים, וויין פון א גוי איז נאך דעמאלטס נישט געווען אסור, ס'האבן ערשט די חז"ל געאסר'ט, בקיצור אמרה לו האט זי געזאגט פאר אים. רצונך שתשתה כוס של יין, לאמיר טרינקען א כוס וויין, לאמיר מאכן טשיערס. בקיצור, כיוון ששתה, ווען ער האט געטרינקען, בער בו יצר הרע, האט דער יצר הרע אנגעהויבן צו ברענען, אמר לה, האט ער איר געזאגט, השמיעני לי, לאמיר מאכן אביסל זנות אויכעט. הוציאה יראתה מתוך חיקה, האט זי ארויסגענומען איר אפגאט פון די שויס, אמרה לו, האט זי געזאגט, קודם עבוד לזה. שוין גוט אנגעהיצט, יעצט וויל איך זאלסט דינען די עבודה זרה. אמר לו, האט זי געזאגט, הלא יהודי אני, איך בין דאך א איד. אמרה לו, האט זי אים געזאגט, ומאי איכפת לך, וואס וואס איז דיר דען א חילוק, כלום מבקשים ממך אלא פיעור, מען בעט זאלסט דיך אויסמאכן אויף אים, והוא עושה, און דער מענטש האט עס געמאכט. נאכדעם האט זי אים געזאגט, כפור. בתורת משה רבך, איך לאז דיך נישט צו צו מיר נאר אז דו'סט לייקענען אין תורת משה וכהיום איז האט ער'ס אויך געטון. בקיצור, אזוי ברענגט די גמרא אין סנהדרין די עצה וואס בלעם האט געגעבן פאר בלק. יעצט אז מען קוקט אין די גמרא זעהט מען אז דער גאנצער וועג וויאזוי דער יצר הרע קומט צו צו א מענטש, ער זאגט נישט גראד גיי זינדיג, ער הייבט אן מיט זאכן אפשר מעג מען אפשר טאר מען נישט, ער הייבט אן אה אפשר איז ער נאר א גוי'טע א גוי'טע איז נישט מטמא טומאת נידה, ער הייבט אן מיט די אלע נארישקייטן וואס דאס איז נישט אמת, און צוביסלעך פירט דיך דער בעל דבר אריין צו די שחיטה, און נאכדעם זעסטו שוין נישט ווי ווייט דו ביסט פארקראכן. ס'דא ביי אונז יעצט למשל, אונז זעמיר אידן, אונז גלייב מיר אין אייבערשטן, אונז גלייב מיר אין די תורה, ס'קומט צו צו אזא מין זאך, ווי מען גייט יעצט וואוטען פאר די טמא'נע בחירות, בחירות הטמאות, ס'איז דא דער עזרא פרידלענדער למשל, ער איז ליסקער רבינ'ס א זוהן, פונעם אלטן ליסקער אן אייניקל, איך געדענק נאך אונזער הייליגע רבי, מען האט אים אמאל דערציילט אז דער ליסקער האט א באטן, און דער גבאי פרעגט אויס אלעס, און דער ליסקער הערט עס אריין ביי זיך אינדערהיים, און ווען יענער קומט אריין ווייסט ער אים שוין גראד וואס צו ווינטשען מיט אלעם. האט מען אים אויך פארציילט אז ער איז געפארן און האט געמאכט חתונה, כ'מיין אז טאקע דעם עזרא'ן האט ער חתונה געמאכט צו זיינס א ברודער, איז ער געפארן מיט פערד אין מאנהעטן אויף פיפט עוועניו אין די גאס און ס'איז געווען א גאנצע, דאס איז ליסקא חסידות, האט דער רבי אנגעהויבן צו שרייען דאס איז נישט ליסקא, ליסקא איז רבי שלום לאופער! אזוי האט דער רבי געשריגן רבי שלום לאופער איז ליסקא! דאס איז א ליסקא רייניקער! מען הייבט אן זיך צו פארקריכן, ווייסט מען נישט ווי מען קריכט, קומט אזא מנוול ווי עזרא פרידלענדער וואס ער האט א ריזיגן אפיס אין וואשינגטאן, און ער הייסט א פארשטייער פאר אידן, אז מען האט אידישע פראבלעמען איז ער גאר דער פארשטייער, רופט ער זיך אן צוויי וואכן צוריק, איך געדענק נישט פונקטליך דעם לשון, אבער ער זאגט מען דארף אלע וואוטן פאר קווין, פאר די פרוי קווין וואס זי זאגט זי האט א ווייב, זי איז א לעסביען. זאגט ער ווייל מען קען זיך נישט אריינמישן אין יענעמס פרייוועט לייף וואס יענער האלט, איך מיין דו מישט דיך דען אין יענעמס פרייוועט לייף? דו גייסט דאך זאגן כלל ישראל זאל וועלן פאר אזא נבילה? דאס איז דער בעל פעור, דאס איז זיך אראפגעצויגן די הויזן און אויסגעמאכט זיך כלילה אויף די גאנצע תורת משה. און דאס איז די געוואלדיגע עבודה זרה, דו נעמסט די תורה און דו לייגסט עס אריין אין צואה, דו זאגסט אז דער אייבישטער האט געגעבן די תורה, פיין, אונז האמיר עס גענומען, פיין, אבער יעצט טוהמיר וואס אונז וויל מיר, חס ושלום. און דאס איז פארוואס די תורה לערנט אונז אזוי וועגן בעל פעור, און וועגן דעם האט משה רבינו געמוזט שטארבן און ווערן באגראבן לעבן בעל פעור, מען זאל אייביג געדענקען, אדער איז עס תורת משה אדער איז עס דער שכן בעל פעור, ביידע אינאיינעם קענען נישט גיין. גלייבסטו אין די תורה? מוזטו דיך האלטן מיט די תורה, קענסטו נישט גיין וויילן פאר אזאלכע קאנדידאטן וואס זיי טוען מעשי נבלה, און חלילה גלייבסטו אין בעל פעור, זאלסטו וויסן ביסטו נישט משה רבינו, ביסטו א שכן לעבן משה רבינו, משה רבינו דארט באגראבן לעבן דיר, און דאס איז אונזער חרבן, אונז האבן מיר נישט קיין שום ערנסטן רב וואס זאל אונז זאגן רבותי מען טאר נישט, איי וועסט מאכן חשבונות אזוי און אזוי און אזוי, און אויב נישט וועסטו נישט קריגן דאס און וועסטו נישט קריגן יענץ. ע ה עטס ווייסט די מעשה פונעם נציב ווען מ'האט געוואלט די רוסן אז מ'זאל לערנען למידי חול, מ'זאל לערנען דארטן איך ווייס רוסיש, האט די נציב געזאגט מ'צושפארט די ישיבה אונז געבן מיר נישט קיין עצות פארן באשעפער, דער אייבישטער האט אסאך וועגן ער וועט די תורה אריבערמופן פון די ליטא אויף פוילן און אזוי איז טאקע געווען די תורה האט געמופט איבער די גאנצע וועלט, אין אמעריקע איז מיט אפאר הונ מיט פופציג זעכציג יאר צוריק נישט געווען קיין מקום תורה היינט איז דאס פון די גרעסטע מקום תורות וואס איז דא, לעיקוואד איז מסתם גרעסער היינט ווי מיר אין ירושלים. אונז קען מיר דעם אייבערשטן קיין עצות נישט געבן ולה' הישיעה, און יעדער גייט מיט מיט דעם געדאנק און יעדער גייט טון אין דעם, און יעדער גייט ארויסהעלפן, פארוואס? ווייל איך האב פערזענליך אינטערעס. ס'איז יעצט דא הער איך אז זלמן לייב האט יא געווינען דעם דעם גרויסן שיל, ס'איז געווען א מיסטעיק אין די באנק עפעס, און זיי זאגן זיי גייען נישט צוריקציען דעם פערמיט. פיין, זייער גוט. נאו פראבלעם. און וואס איז דער פשט פון דעם? אז דאס וואלט ער געווען באקומען עניוועי ווען מען גייט צו א דין תורה צו ווען מען פארגלייכט זיך צווישן אפאר ביזנעסלייט? דו לערן נישט דעם אייבערשטן אזוי צו פירן זיין וועלט, ער פירט עס זייער גוט און וואס ער וויל געבט ער פאר וועם ער וויל און ווען ער וויל. און דאס איז דער פראבלעם אויכעט מיטן זנות, אז א אינגערמאן קומט מיך פרעגן איך האב יעצט צוויי זונות איינע איז א ישראלישע וואס די נדות איז מן התורה און די אנדערע פרעג איך דיך, א גויטע, מעג מען מיט איר וואוינען צו נישט? דאס איז בעל פעור. ווייל קודם כל טאר מען נישט, כ'על עס נאכאמאל ארויסזאגן, נישט קיינער זאל האבן א טעות פון מיינע ווערטער אז מען מעג, מען טאר נישט, ס'איז כרת מדברי סופרים וואס דאס איז הארבער ווי כרת מדברי תורה. ווייל די מיתות מדברי תורה האט מען געמוזט יענעם ווארענען, אן אשת איש האט מען איר געזאגט מען גייט דיך הרג'נען מיט חנק, דאס איז דיין מיתה, אויסער אז דו ביסט א בת כהן. איר קומט דיך שריפה. טאמער האט מען געווארנט א בת כהן מיט חנק און א ישראל א ישראלית מיט שריפה קומט אים גארנישט צו שי וואלקס אוועי. ס'איז געווען א מיסטעיק אין די התראה. אבער כרת מדברי סופרים דאס איז אן התראה דאס קומט נעבעך אזוי ביטערליך. קודם האט מען נישט קיין שלום בית. ווייל ס'ווערט אן אש צווישן זיי, די קינדער זענען נישט מצליח, און בסופו של דבר האסטו גארנישט אויפגעטון ווייל דו האסט דיך געהארעוועט פאר גארנישט. און דאס איז דער בעל פעור. ביסט א חסידישער יונגערמאן, פארליר נישט דיין דיגנעטי, דיין רעספעקט, דיין שטאלצקייט, דעם אידישן שטאלץ. איינמאל אז דו פארלירסט דאס האסטו דאך אלעס פארלוירן, ביסטו שוין גארנישט ווערד. אז דו פארלירסט דיין גדר, האסט נישט קיין שום גדר מער, דו לאזט דיך. מבזה זיין מיט די ערגסטע בזיונות, דו זאלסט דיר קענען נאכגעבן דיין תאווה, דאס איז בעל פעור. דו ווייסט ס'עט דיר שאטן, ס'עט שאטן דיינע קינדער, ס'עט שאטן דיין שלום בית, ס'עט שאטן דיין נאמען, אלעס וועט עס דיר אראפנעמען פון די מעפ, און דו גייסט עס טון פארוואס? פאר די פארשטינקענע תאווה. און דאס איז דער בעל פעור, מען האט זיך אראפגעצויגן, מען האט זיך אויסגעמאכט אויפן, מען האט געזאגט ס'איז נישטא קיין גדרים, דאס וויל איך און אזוי וויל איך טון. און דאס הייסט ביי מיר נאך גאר אז איך טוה א גוטע זאך אויכעט, איך בין גאר אן עובד, איך דין א גאט, ס'איז א אפגאט, אבער דאס נעבעך געווען די גאנצע זאך, נעבעך. יעצט, ס'איז געווען דארט א מעשה אז מ'האט גענומען א שבט שמעון האט געהאט זמרי בן סלוא, ער איז געווען די נשיא בית אב, און נאכדעם איז געווען א פרוי וואס זי איז געווען א טאכטער פון דעם חשוב'סטן פון די פינף קעניגן פון מדין, און מ'האט זי מפקיר געווען לזנות אבי מ'זאל קענען פאר די אידן וויי טוהן און חלילה מאכן א מגפה. בקיצור, איז געקומען איינער א העלדישער מענטש ער הייסט פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן און ער האט גענומען א שווערד און ער האט זיי ביידע געהארגעט און יעדער האט געזעהן, נישט דא, דא געווען דארטן א אלטע אזיאטישע סאטמאר מאראמארעש וועגן ס'איז נישט אמת ער האט נישט געזעהן כ'האב מוחל בשפירוש ער האט זיי געהארגעט כ'האב מוחל בשפירוש און יעדער האט געזעהן.

קעלבלעך לעבודה זרה, דאס מיינט מען יתרו, און ער גייט יעצט הרג'ענען א נשיא שבט מישראל, זאגט דער אייבערשטער ניין ניין ער איז פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, יעצט דער נביא ירמי' דער אייבערשטער זאגט אים ער זאל גיין זאגן נביאות פאר אידן, זאגט ער נער אנכי רבונו של עולם כ'בין נאך זייער יונג, זאגט אים דער אייבערשטער ניין ניין ניין ניין לאמיך דיר עפעס זאגן, בטרם אצרך בבטן ידעתיך נביא לגוים נתתיך. ענטפערט דער אייבערשטער, זאגט נאך פאר דו ביסט געבוירן האב איך דיך שוין געוואלט האבן פאר א נביא. זאגט ער, אוי השם אלוקים, הנה לא ידעתי דבר, כי נער אנכי, איך בין נאך א יונגער מענטש. ויאמר השם אלי, אל תאמר נער אנכי, זאג נישט אז דו ביסט א יונגער מענטש. און דאס איז די גרעסטע חורבן וואס טוט זיך ביי אונז. דער אייבערשטער איז ברוגז אויף זנות, ס'איז דא אזויפיל זנות, און אונז וויל מיר די אייבערשטער זאל אונז ארויס ציען פון דעם גלות, און ער האט זיך אונז אריין געלייגט וועגן דיס זנות, סאו פארוואס זאל ער זיך יעצט ארויס ציען? און מען פראבירן מיר די גאנצע צייט צו בעטן די רבנים מיט די כלל טוערס זאלן אראפ לייגן די פיס, און מען זאל אנהייבן צו מאכן פארשידענע מיני פראגראמען אז מען זאל קענען היילן די מענטשן און עקזיסטירן מיט די מענטשן מיט די פעדאפיילס. ס'איז דא יעצט אין ארץ ישראל איז געווען א ריזיגע אסיפה, ס'איז געווען איבער פֿופֿצן הונדערט איינגעזעצטע וועגן. סעקשועל מיסביהעיוויער, זיי האבן געטאטשט. איז געווען אן אסיפה וואס מען זאל טוהן ווען די חברה גייען ארויס פון תפיסה, מען געבט איינעם צען יאר איינעם פופצן יאר, מען מוז דאך האבן א סיסטעם, וואס טוט מען מיט די חברה? איז געווען דריי בעיסיק מיינונגען וואס מען זאל טוהן, רבותי אונז האמער געוויסט די גאנצע צייט אז מען מאלעסטעט קינדער און ס'איז קיינער נישט געווען אינטערעסירט גארנישט צו טוהן. א וואך צוריק האט זיך גע'גט א יונג ווייבל מיט קינדער, וואס דער מאן איז געוואויר געווארן אז אלס מיידל האט זיך איר שוואגער געפאטשקעט און ער האט עס נישט געוואוסט, יעצט שי בראוק שי בראוק דאון, מען האט זי האספיטעלייזד, פיינעלי ווען זי האט אנגעהויבן צו רעדן האט זי פארציילט וואסערע א וויקטעם זי איז, ס'האט מיר פארציילט נאך איינער וואס ער האט גראדע א שטוב מיט קינדער און ער איז שוין מידל עידזשד, און זיין ווייב האט אויך געכאפט יעצט א נערוון בראך און זי האט אנגעהויבן צו רעדן און זי זאגט אז זי איז פון הערשל פריד א וויקטעם. הערשל פריד דער וואס האט געפירט מונקאטש, איך הער מען האט אים פון מונקאטש אויכעט ארויס, ס'האבן שוין עטליכע קאמפלעינטס אויף אים, איך הער מען האט אים פון מונקאטש ארויסגעווארפן, איך הער ער איז א פראפעסער, און איך הער אז ער טוט מיט מיידלעך, ס'דרייען זיך ביי אים. אונטער די פיס מיידלעך כסדר. איז קודם כל וויל איך זאגן איך מאך א דיסקלעימער, קען זיין יענע פרוי העט נישט וועלן קומען עדות זאגן, און אז זי העט מיר מאכן א לאוסוט העל איך ארויסגעבן ווער דאס איז, און אז זי העט נישט וועלן זאגן עדות מאך איך א דיסקלעימער, ס'מוז נישט זיין ס'איז הונדערט פראצענט אמת, כ'האב שוין געהערט אסאך מאל אויף אים, אבער למעשה למיחש מיבעי מ'זאל זיך וואטשן פארן. ער טיטשט פאר מיידלעך אין א קאלעדזש הער איך, און אויך איך מוז זאגן כ'האב ענק שוין געזאגט איך מעג האבן א האטליין, ווייל איך קען איבערבעטן יענעם אויכעט טאמער מאך איך א טעות. רבותי איך האב געמאכט א טעות, איך בעט איבער נחמיה וועבערמאן, איך האף ער קען הערן דארטן מיין האטליין. נחמיה איך האב געזאגט אז דו ביסט א גיינעקאלעדזשיסט און א סייקאלעדזשיסט אן א לייסענס, איך זע אז ס'איז נישט אמת, אפילו ווען מ'האט לייסענס, הערשל פריד איז א טאפ סייקאלעדזשיסט מיט לייסענס, איז דא אויף אים גרויסע רענינים. און מען זאל זיך וואטשען פארן ווי פאר פייער, און דאס איז וואס דא גייט פאר אין די גאס, מען האט דא געהרג'עט און געשאכטן קינדער, יעצט דארף מען זיך אראפזעצן און מען דארף צאממענדן כלל ישראל, די ערשטע זאך דארף מען מאכן איז א פאנד ען מיליאנס אוו דאלערס צו היילן די מענטשן, די אלע פאנדס וואס די גאווערמענט געבט געבן זיי דארט איין מאל א יאר און דאס לויפט אויס אין מינוטן, ווייל יעדער גייט היינט פאר העלפ, און די וואס זיי בלייבן מיט די צובראכענע נשמה וואס מען האט צומאלעסטעט, דער איז א אומגליקליכ. ער, הם ונשיהם ובניהם ובנותיהם וכל אשר להם, קיינמאל זעען זיי נישט קיין גוטע מינוט אין טאג. רחמנא לצלן וואס דא איז פארגעגאנגען, רבותי איך האף אז מען זאל אויפהערן צו רעדן, וואלט איך געדארפט אפשר צומאכן דעם האטליין שוין, ווייל טאמער וועט מען ווייטער אנהייבן צו רעדן וועל איך שוין כמעט נישט טרעפן א משפחה וואס איז נישט דא אזא פגוע וואס א פעטער אדער א טאטע אדער א זיידע אדער א שוואגער האט מיט איר געוואוינט, ס'איז ממש. איטס אוטרעידזשעס די נאמבערס וואס דא געשעט. איך זאג אייך כ'בין אליין צובראכן. און די צווייטע זאך וואס מען דארף מאכן איז א סיסטעם פאר די מענטשן וואס זיי קענען זיך נישט האלטן די ערווה ביי זיך מיט די הענט ביי זיך דארף מען מאכן א סיסטעם וויאזוי גייט מען צו צו היילן די מענטשן ווייל טאמער טוסטו נישט דאס דו זעצט אים נאר איין עט די ענד אוו די דעי נאכדעם ווען ער וועט ארויסקומען פון דזשעיל דארפסטו אים אויכעט ווייטער היילן. ווייל ער ווערט נישט געזונט אין דזשעיל, איף עניטינג איך וויל אייך זאגן, כ'וועל רעדן גרעפיק, ווען א א איד גייט אריין אין דזשעיל טאמער איז ער א יונגער טוען זיי די זעלבע משכב זכור מיט אורעל סעקס פונקט וואס זיי האבן געטון מיט די קינדער, ווען זיי קומען ארויס זענען זיי פינישט פאר א לייף, טאמער קומט ער נאך ארויס אן אז ער זאל האבן עידס דארף ער נאך עקסטרא גומל בענטשן. ס'איז א האראר וואס דארט גייט פאר. ס'האט מיר איינער דערציילט ער איז געווען דארט נעבעך אין תפיסה, און. דער גוי. גוי דער טונקעלער. סמאל לייף צו וויפיל גייט ער צו ער וויל מיט מאכן ארעל סעקס זאגט יענער איך עקל מיך זאגט ער דו ביסט דאך דא ווייל דו האסט עס געטון מיט קינדער און ער האט אים דערלאנגט אזא זעץ אין פיסק ער האט אראפגעשלינגען אלע ציין. ס'איז נישט קיין פלאץ פאר קיין איד צו זיצן אין דזשעיל, אונז דארף מיר אנהייבן יעצט צו טון קאנסטראקטיוו, דעם סור מרע האט מען שוין ברוך השם געמאכט, דאס איז שוין קלאר. ווי גייען מיר צו יעצט צום עשה טוב? האמיר אונז רבנים? האמיר אונז כלל טוערס? צו זעמיר אונז פארלוירן טאקע? ארץ ישראל און יצחק קדמן מיט די אלע חברה האבן זיך צוזאמגעזעצט אין כנסת אין בית המינים, און זיי האבן געזאגט רבותי, ס'איז געווען פופצן הונדערט קעיסעס דאס יאר אליינס, אונז מוז מיר אנהייבן צו טראכטן א תכלית, סאמטינג קאנסטראקטיוו העז טו בי דאן. יעצט ביי אונז אין די אמעריקען גאווערמענט איז דא געלט פאר דעם מיט פאנדינג, נאר נישט אזאלעכע דוב הייקינד גנבים מיט אזאלעכע גרינפעלד גנבים זאלן עס אוועקנעמען, און מ'ווייסט נישט ווי דאס געלט ליגט, איך זיץ און איך קוק מיך אום. מען האט גענומען קלעצקי, ס'איז יעצט געווען די צווייטע יארצייט, מען האט אים געהארגעט און צעשניטן אויף שטיקער, האט מען געקויפט זיין טאטן א בוטשער סטאר און מען האט אים געקויפט א קאאפ אפארטמענט, פיין, האט ער ווייניגער א קינד, א כפרה אויפן קינד, אבי ער האט שוין א פרנסה מיט ער האט א הויז, פיין, איך וויל אבער פרעגן, ס'איז געווען נאך א קלאוז אויכעט אז מען גייט אריינלייגן ווידיאו, איז געגאנגען דארט יענג יענקי דאסקאל און ער האט אנגעהויבן צו טענה'ן ער וויל עס וואטשן, דוב הייקינד האט געזאגט ער וויל עס וואטשן, און חיים דראטשיק האט געזאגט ער וויל עס וואטשן, איז געבליבן מ'האט נישט געלייגט גארנישט קיינער דארף עס נישט וואטשן. אזוי קען מען זיך אונז אויפפירן? אונז האמיר נישט קיין רבנים דאס איז קלאר, אונז האמיר נואפים, אבער אונז האמיר דאך כלל טוערס. מען דארף צאמשטעלן א געהעריגע ערנסטע קאמיטעי, מען דארף פארן אויף אלבעני און אויף וואשינגטאן, און מען דארף זאגן, הערטס אויס, אונז ווייס מיר אונז האמיר א פראבלעם, אונז זעמיר נאו דיפרענט דען עניבאדי עלס, ס'איז א יומען פראבלעם נישט קיין דזשואיש פראבלעם. יעדער כל אשר רוח חיים בו, צו איז עס א בהמה צו אן עוף, אפילו זיי זענען נזקקין לשאינם מינם אין די צייט פונעם דור המבול, איך וואלט נישט געוואלט טראכטן וואס היינט איז און טוען זיי, עס איז אנבעליוועבל. אונז מוז מיר זאגן רבותי די שאנדע איז דא אונז קום מיר ארויס דערמיט און אונז וויל מיר טון צוויי זאכן קאנסטראקטיוו, נאמבער וואן מען דארף האבן א פאנד צו היילן די פגועים, נאמבער טו מען דארף האבן א וועג אומצוגיין אז ס'זאל נישט ווייטער געשען, די וואס זענען חולה לאותו דבר, זאלן גיין אין דזשעיל און נאכדעם זאל מען זיי געבן טערעפי. און אז ער וויל זיך היילן פאר ער האט געטאטשט א קינד און ער פילט ער האט אן איטש צו טאטשן א קינד, זאל ער דאס טון יעצט. און דאס מוז מען אונז האבן. און דאס איך זאג ענק, דאס איז וויכטיגער ווי צו האבן א ספר תורה און א שול. מען קען פארקויפן רואיג מוכרין ספר תורה לישא אשה, מען קען פארקויפן אלע ספרי תורות און מאכן א פאנד. ווייל אז ס'איז נישט דא קיין פאנד און די חברה זענען נישט געהיילט, דינען מיר אונז דעם בעל פעור. לעבן משה רבינו איז דא אן עבודה זרה בעל פעור, אונז נעמער טאקע ארויס דעם ספר, מען זאגט ברכי, אלעס איז פיין און וואויל, אבער ס'איז בעל פעור, ס'איז שמוץ מיט צואה אויפן ארגסטן אופן און מען שעמט זיך נישט. עזרא פרידלענדער קען זיך אנרופן אז מען גייט נישט קענען נאכקוקן אין פרייוועט לייף, עזרא פרידלענדער, ביי אונז אין די תורה שטייט אנדערש, כ'ווייס נאר נישט פונקטליך ווער דו ביסט עזרא, כ'מיין אז די מאמע האט דעם. פלאץ אויף סעווענטי ניינט סעווענטי עיט סטריט, זי האט מיך אמאל גערופן איך זאל בויען דארט א מקווה, איך האב אנגעהויבן צו בויען, איך האב געהאט א שטיקל פראבלעם, זאגט מיר די פרוי אז דער דעברעצינער רב איז געקומען דא זעהן די מקווה, ער האט עס נאר נישט געהאט צייט צו ענדיגן, בין איך געפארן צום דעברעצינער רב, איך האב געוואלט דורכשמועסן עפעס א פראבלעם מיטן דאך, זאגט מיר דער דעברעצינער רב, מעולם לא ראיתי מקווה במנהטן, זי איז א ליגנער געווען, איך ווייס דאך נישט צו דאס איז זיין מאמע, צו זיין מומע, צו זיין באבע. עס איז דא איינער וואס האט זיך געטובלט אין א מקווה אין ים און ער איז נישט ארויסגעקומען, דאס איז מסתם געווען זיין טאטע צו וואס? דאס איז א משפחה וואס אונז טראסט מיר, זיי נישט אויף כשרות, זיי זענען ליגנערס, און איך ווייס נישט ווי נארמאל זיי זענען. ער גייט אנהייבן יעצט צו מאכן א מעשה, ער קלינט כלל ישראל און ער איז דער ליעזאן, און די זעלבע האט ער געטון מיט א האלב יאר צוריק, ער האט געזאגט נע, דאס וואס מען זאגט ס'איז דא אזוינפיל קעיסעס מיט מעשות מיט זנות איז נישט אמת, ס'איז אנגעבלאזן, אנגעבאקן. ער גייט ריין וואשן כלל ישראל, עזרא סטעי אוט אוו דיס, דו גיי האב חתונה מיט קווין, דאס וועט זיין א קידוש השם, אזוי זיך כאטש נישט האבן א פרוי פאר א ווייף, אה ביטערע שאנדע וואס דא גייט פאר יעצט. יעצט איז די צייט פון ירמי' הנביא פון די נבואה פונעם חורבן, דער אייבערשטער זאגט אים איך האב דיך אויסגעקלויבט נאך פאר דו ביסט געבוירן געווארן, יעדער איינער הייבט אן איך קען נישט, די רבנים וועלן מיך לייגן אין חרם, די רבנים אהער, די רבנים אהין. ס'איז אנבעליוועבל, עטס האטס נישט קיין השגה וויפיל כלל ישראל פארלירט פון דעם, עטס ליינען די היסטערי פון דעם דער מהר"י ששפורטש, מהר"י ששפורטש האט מלחמה געהאלטן מיט איינע פון די צוועלף אדער דרייצן פאלשע משיח'ן, ס'איז געווען צוועלף דרייצן פאלשע משיח'נס אויף די וועלט, בקיצור. איז ער געווען דער איינציגער. ער האט מלחמה געהאלטן קעגן די גאנצע וועלט, ש"ץ האט באוויזן מופתים וואס מ'האט נישט געזען אין די צייטן פון הונדערטע, פון פינף הונדערט יאר פאר דעם. אזוי ברענגט דער ציצת נובל צבי. אים האט מען געלייגט אין חרם אין איטאליע און ער האט געמוזט אנטלויפן אויף אמסטערדאם. ער ליגט אין אמסטערדאם. פארוואס? ווייל ער האט געשריגן די גאנצע צייט איר קוקן ציצת נובל צבי איז דאך אזא וואונדער שיינער ספר, רבנים האבן אים אהערגענומען זיי האבן אים געפרעגט וואס הייסט ער ווייזט דאך מופתים און ער זאגט אז ער איז משיח און ער האט געהאט נתן העזתי און וואס ער האט געמאכט דעם ספר חמדת הימים ער האט געזאגט אויף אים גרויסע זאכן למעשה האט ער געשריבן א בריוו און עס ווערט געברענגט אין ציצת נובל צבי, שרייבט ער פונקטליך, זאלסט וויסן, ס'שטייט אין זוהר, פאר משיח עט קומען, עט ער מלחמה האלטן מיט אלע גוים, און אלע וועלן זיך אויפהייבן די הענט פאר אים, און ער ברענגט פון עטליכע זוהר'ס, פון עטליכע מדרשים, זאגט ער ווי דאס אלעס, און נאכדעם שטייט ונהרו אליו כל הגוים, מ'זאל מקבל זיין אויף זיך דעם אייבערשטנ'ס מלכות מיט די שבע מצוות בני נח, זאגט ער ווי איז דאס געשען? און נאכדעם שטייט אז ער וועט מאכן אז אלע אידן וועלן דינען דעם אייבערשטן, און אזוי ווי דאס אלעס איז נישט געשען איז ער נישט משיח, און ער האט זיך געשלאגן מיט די גאנצע וועלט. און ווען נישט דער מהר"י ששפורט שש פארט ביי זעקס טויערן, ווען נישט ער וואס ער שלאגט זיך ווען, וואלט חלילה אומגעקומען גאנץ כלל ישראל, ווייל אויסער דעם וואס מען וואלט געגלייבט אין א נביא שקר און אין א משיח שקר, איז אויסער דעם ברענגט עס נאך צו אסאך, ס'שטייט אין אלע ספרים ווען מען רעדט פון משיח'ן און מען וויל מיט. כח, צו שטופן די גאולה, איז רש"י זאגט אז אפילו בתפילה טאר מען נישט, איז געשעט מורא'דיגע הריגות, און דאס איז א געוואלדיגער מוסר השכל, אונז דארף מיר זיך אפלערנען רבותי, אונז דארף מען רעדן, און יעדער איד איז מחיוב צו זאגן בשבילי נברא העולם, אזוי ברענגט די גמרא אין סנהדרין דף ל"ז עמוד א', און יעצט קומט דער חורבן בית המקדש ברענגט די גמרא,

ווייל דאס עניוות פון ר' זכריה בן אבקולס, דאס מיינט צו זאגן אז ער האט געזען אז די רוימער נעמען ארום, און ער האט געזען אז די רשעי ה ה כלל ישראל ווילן אונטערברענגען אידישקייט, האט ער געדארפט לאזן אז מען זאל מקריב זיין מיט א מום וואס ביי די רוימער הייסט עס נישט קיין מום. דאס מיינט צו זאגן א מענטש טאר נישט זיין פרום און זאגן ניין ווייל מען וועט זאגן אז מען האט מקריב געווען קדשים מיט א מום, א מענטש דארף האבן דעם שכל אויפן פלאץ, אז ס'געשעט אזאלעכע שמוציגע זאכן אין די שטאט דארף מען נעמען און מאכן סדר. יעצט דער אייבערשטער האט געגעבן פאר פנחס'ן א מתנה אז ער איז אויך געווארן א כהן, כאטשיג ס'ווערט געברענגט אז א כהן שהרג את הנפש, טאר נישט עולה זיין לדוכן, ער טאר נישט מאכן קיין קרבנות. פנחס איז אזוי הייליג געווען אז דער אייבישטער האט אים אנגענומען א כהן נאכדעם וואס ער הרג את הנפש און האט אים געזאגט דו קענסט טון די עבודה. למעשה, פנחס איז שפעטער געווארן א כהן גדול אויך, אין די צייט פון יהושע און דאס דארף מען וויסן. מען דארף וויסן אז מען זעט פרצות זאל מען עס נישט לאזן שטיל, און מען דארף מאכן זיכער אז מען טוט צו די זאך, און נישט זיך צו פארלירן פון די רשעי הדור וואס זיי ווילן שטערן יעדעס ביסל אידישקייט. און יעצט וויל איך רעדן אביסל צו די חברה וואס זענען נעבעך פארכאפט מיט משכב זכר. משכב זכר איז בעל פעור. דאס איז די קליפה פון בעל פעור. מען מאכט זיך אויס דערויף. די זעלבע איז נעבעך משכב זכר. יענער איז נישט זויבער דארט, א קינד איז זיכער נישט אזוי זויבער דארט. גייסטו און דו רירסט אים דארט אן. דאס איז אזוי עקלדיג אז ס'איז נישט דא דאס גלייך. יעצט שטעל דיר פאר ווען איינער דינט עבודה זרה בעל פעור און איך האב עס יעצט אראפגעלייגט וויאזוי מען דינט עבודה זרה, אפילו א גוי'טע פון די גמרא האט זיך גע'עקלט דערפון. די זעלבע אויך, דו נעמסט א קינד, ער איז נישט זויבער, דו ציסט אים אראפ די הויזן דו מאכסט מיט משכב זכר, ס'איז זייער עקלדיג. פונקט ווי דו פארשטייסט נישט וויאזוי יענער איז נאכגעלאפן די עבודה זרה בעל פה אויר, פארשטייט נישט א נארמאלער מענטש וויאזוי דו לויפסט נאך נאך א זכר. סאו ווען דעסטו עס אינ'אמת'ן צו צעלייגן נאכדעם ווען די תאווה וועט דיר אוועק גיין וועסטו זעהן דו ביסט נאכגעלאפן ממש דעם בעל פעור, א שטיק שטיין וואס יעדער מאכט זיך אויס דערויף. און אזוי ווי דער איד וואס די גמרא פארציילט האט נאך געלייגט זיין פי הטבעת ביי יענעם אין די נאז אריין. ס'איז דאך אזוי עקלדיג. רבותי דו ביסט אינטו משכב זכר יו ריעלי ניד העלפ. צו מ'קען דיר העלפן ווייס איך נישט. באט די בעסטע וואס דו קענסט טוהן פאר דיר איז מוף אוועק פון א קאמיוניטי וואו ס'איז דא קינדער. גיי נישט אין קיין מקוואות. שטופ דיך נישט אין קיין שול ביים דאווענען. יעצט וויל איך רעדן אביסל צו די אידישע טאכטער. דו נעמסט דו טשיעטסט אויף דיין מאן, דו גייסט ווי מ'טאר נישט, דו טוסט וואס מ'טאר נישט. בעיסיקלי ס'איז די זעלבע בעל פעור. מ'מאכט זיך אויס אויף דיר. דער אייבישטער האט באשאפן די מין תאווה אז א מאן און א פרוי זאלן האבן קינדער אינאיינעם, ס'איז נישט געמאכט אויף צו טון זנות, און ס'איז נישט געמאכט ווען דו ביסט אן אשת איש זאלסטו ארומלויפן, און אז דו טוסט עס יא ביסטו פונקט דו ביסט דער בעל פעור, און דער מענטש קומט און מאכט זיך אויס אויף דיר, סאו וויאזוי פילסטו יעצט? האו דו יו פיל אבאוט יור סעלף? האסט געהאט א שטיקל תאווה האסטו דיך אינגאנצן פארלוירן? די וואס האבן געדינט די בעל פעור האבן עס אויך געטון, זיי האבן געמיינט אז דאס איז עפעס א א הייליגע זאך, ס'איז אן עבודה זרה ביי זיי. און זענען געווארן אינגאנצן פארלוירן, און זיי האבן אזוי געדינט די עבודה זרה. די זעלבע דו אויך, דו דינסט דיין תאווה, דו זעסט אויס פונקט ווי דער בת כסא, פונקט ווי דער בעל פעור. מען מאכט זיך אויף דיר אויס, און נאכדעם צוויי מינוט שפעטער איז די תאווה פארגאנגען. און איך האב געוואלט זאגן אז יעדער רב און יעדער מענטש וואס ער האט א חלק אין בעקן די פעדעפיילס, זעען אויך אויס פונקט ווי דער בעל פעור. מען מאכט זיך אויף ענק אויס, עץ באקומטס א שלעכטן נאמען, אמאל געט מען ענק אפאר דאלער און אמאל נישט, אבער נאכדעם ווען דו מאכסט א חשבון וואס האב איך געטוהן פאר מיין פאלק פאר כלל ישראל, וואס האב איך געטוהן פארן אייבערשטן, וואס האב איך געטוהן פאר אידישקייט, קומט אויס גארנישט, מען האט זיך אויף דיר אויסגעמאכט און פארטיג, סא מען דארף דאס אלעס אויפהערן. יעצט איך וויל זאגן פארן עולם, איך געב דאך ארויס יעצט א ספר, סהייסט מלחמה לשם בעמלק, איך וויל מסביר זיין פונקטליך וואס דא איז געשעהן, און איך באשרייב דארט יעדן רב מיט זיין היסטערי וויפיל מען ווייסט, ווייל ס'איז ליידער ליידער דא אזויפיל חזירים רבנים, כ'האב פאריגע וואך גערעדט פון א רב אז טאמער איינער טוט זנות איז ב איז לסוף מבקש ככר לחם, די זעלבע איז ווער ס'העלפט צו, האב איך גערעדט פון א רב וואס ער האט געטון זנות און מ'האט אים צוגעהאלפן ער זאל אוועק פארן אויף ארץ ישראל, און יעדער האט אפגעקאלט זיי האבן געוויסט ווער דאס איז, איך פארשטיי דאס נישט, אז יעדער האט געוויסט פארוואס האט קיינער קיינמאל גארנישט געטון, איך האב דאך געמיינט אז קיינער ווייסט. איך האב דאך געמיינט אז יעדער איז הייליג. די אלע רבנים מיט זייער היסטערי מיט די משפחה. עניוועי, האט מיך איינער אנגעקאלט ער האט מיר געזאגט ס'איז דא א ביכל וואס איז ארויסגעקומען נאך פינף און צוואנציג יאר צוריק אין בני ברק, ס'האט עס געשריבן א צייטונג דעמאלטס, ס'הייסט שתיקת החרדים, איינער פון די חשוב'סטע משפחות היינט אין ארץ ישראל, ער געוואוינט אין בני ברק, און ער האט געזאגט אז זיין טאטע האט מיט אים געטוהן משכב זכור יעדע פאר טעג, און ער איז אראפ פון אידישן וועג, ער האט איבערגעלאזט בני ברק מיט אידישקייט. היינט האט מען מיך געבעטן אז איך זאל נעמען דעם ספר שתיקת חרדים און צוטשעפענען צו מיין ספר מלחמה להשם בעמלק, ווייל פונקט ווי מען האט דעמאלטס נישט געגלייבט פאר דרייסיג יאר צו פאר פינף און צוואנציג יאר צוריק, אז ווען דער בחור האט עס פארציילט פאר רבנים וואס מען. זיין טאטע טוט מיט אים, מען האט זיך אויסגעלאכט פון אים ביז ער איז אראפ פון וועג, פונקט אזוי איז היינט אויכעט, היינט איז שוין ברוך השם ארויסגעקומען, אבער ווען איך האב אנגעהויבן די מלחמה האט קיינער נישט געגלייבט, און ברוך השם האט עס דורכגעבראכן. און מען דארף דאס אראפשרייבן בכתב ס'זאל בלייבן לדורות הבאים וואסערע רשעים רבנים אונז האמיר געהאט, און ס'האלט אין איין קומען נאך און נאך מעשות, ס'איז ממש ס'איז שוין געווארן שרעקליך וואס דא גייט פאר. יעצט ס'קומען אריין דא נאך און נאך קעיסעס, ס'דא יעצט אין ארץ ישראל צוויי קעיסעס, איינס איז אין מודיעין עלית און דאס אנדערע איז אין ירושלים, דער פון מודיעין עלית האט מאנס געווען אפאר קינדער, מ'האט אים געגעבן האוז ארעסט צו וואס, כ'ווייס נישט פונקטליך וואס מ'האט אים געגעבן, עניוועי איז ער געגאנגען וואוינען אין א ישיבה, די בעסטע פלאץ, ער האט דאך אין די ישיבה האט ער דאך וויפיל פלייש ער וויל אומזינסט. און דער סוף איז געווען אז ער האט גענומען יעצט א יונגל, דאס יונגל איז אלט פינף אדער זעקס יאהר, מען האט אים אראפגעשלעפט נעבעך אין מקווה, און ער האט מיט אים געטוהן וואס מען טאר נישט, און יעצט האט מען אים אויפגעפיקט, און איך וויל דער עולם זאל וויסן, כלל ישראל האט דעם גרעסטן חורבן ווייל זיי האבן מקווה'ס, די מקווה איז די גרעסטע קדושה כל הגדול מקודש מחבירו מוחרב מחבירו, ס'איז דער גרעסטער חורבן, ווייל מען דארף אים שוין נישט אפילו אראפציען די הויזן, ער איז אין מקווה, ס'איז ממש א שרעק, יעצט זומער, בעט איך, כ'האב אלע יארן געבעטן, איך בעט יעצט אויכעט, אז אלע קהילות זאלן צושפארן די מקווה א גאנצן טאג פרייטאג, א שעה, אנדערטהאלבן שעה, צוויי שעה, פארן זמן עפנט מען די מקווה מיט השגחה, ווייל ווען נישט עט עטס האבן לאוסוטס, עט עטס האבן רייט און לעפט לאוסוטס, און אויסער דעם איז עס נישט ריכטיג אז מען זאל דאס צולאזן. און איך בעט אויכעט, כ'האב אנגעזאגט פארן זומער מיט מיין גרויסע דרשה, איך בעט אויכעט, אז אלע קינדער זאלן וויסן אז מען טאר נישט, אונטער קיין שום אומשטענדן טאר מען נישט גיין אין מקווה אין די קאנטרי, למשל וויזשניצער רבי האט א גרויסע מקווה מען קומט אלע חזירים פון די גאנצע שטאט אים איז נישט הי הי דאזענט קעיר ווייל ער מאכט געלט דערויף. פונקט איינער האט מיר געזאגט דא כ'האב געזאגט דא גייט א חזיר אין מקווה אין זעקס לי עוועניו זאגט מיר יענער וואס א חילוק ער באצאלט מקווה געלט דעטס אלל ווי רילי וואריד. דאס איז וואס דא גייט היינט פאר, דער רבי האט דיך אין בוידעם און זיינע אייגענע קינדער אין בוידעם. ער מוז נאר איין זאך מאכן זיכער אז מען באצאלט געלט, ס'איז א רעוועניו פראדוסינג. ס'איז זייער זייער שלעכט אז רבנים זענען אזוי מאני מיינדעד. נאכדעם איז דא אנדערע מקוואות, ס'איז דא צעלימער מקווה אין קאנטרי וואו ס'קומען אסאך מענטשן, די אלע גרויסע מקוואות, די סאטמארע מקוואות, און די קלענערע זענען אויכעט א גרויסע פראבלעם, ווייל סוף כל סוף אז ס'איז קליין איז קיינער דארט נישט דא. יעצט די קעמפס ווילן מאכן אפאר טאלער, לאזן זיי אריינקומען פרעמדע מענטשן, זיי ווייסן נישט ווער יענער איז. ער קען זיין משה טורנער, יחיאל בראנער, ער קען זיין מנחם מענדל דייטש, וואט דאס הי קעיר. סאו רבותי, טאמער דו גייסט שיקסט דיין קינד אין א קעמפ ווי ס'איז דא א גרויסע מקווה אדער ער לערנט אין גיבערס, זאלסטו וויסן אז נישט לאזן דיין קינד גיין אין מקווה. איך הער זאגן אז ר' מאטעלע האט אזוי אז די בחורים פון גיבערס גייען עפעס צוויי שעה. זיי פראטעקט ער, איי וואס טוט זיך אפ נאכדעם אין זיין מקווה פון מיט אנדערע מענטשן, הו קעירס? יעדער באצאלט מקווה געלט און ס'פארט א באן. סאו איך וויל ענק זאגן רבותי די מקווה'ס זומער איז ארגער ווי ווינטער, ווייל ווינטער ווי נישט וואס, ווינטער האט א חסרון עס קומען אסאך מענטשן, איז אז ס'איז געשטיפט קענסטו נאר נעמען א שאוער און דארפסט דיך נישט טובל'ן. אבער זומער איז עס זייער ליידיג זאל מען האלטן די מקווה'ס צוגעשפארט. און אויכעט איבערן טאג, נארמאל יעדער בעסמעדרעש שפארט צו די מקווה צענע צו עלעווע, זומער קומען ווייניגער מתפללים, איז גענוג ביז ניינע אז ס'זאל זיין אפן. יעצט איינער האט מיך אנגעקאלט און געפרעגט, איך געזאגט איך זאל עס ענטפערן ברבים. ער האט מיך געפרעגט א שאלה, איך זאג אז א מענטש זאל נישט גיין אין מקווה ווייל מען קוקט אויף וואס מען דארף נישט און ס'איז נישט גוט, פרעגט ער מיך ער איז א סופר צו ער זאל אויך נישט גיין אין מקווה צו ער זאל יא גיין, וויל איך דיר ענטפערן זייער פשוט זאלסט פארשטיין, ס'איז דא צוויי טעמים פארוואס מען טאר נישט גיין אין מקווה, איינס איז ווייל ס'איז דא חזירים, און איינס איז ווייל מען פארקוקט זיך ווי מען דארף נישט. יעצט אויב דו ביסט א סופר און דו ביסט א ירא שמים מרבים און דו קענסט גיין אין א מקווה ווי קיינער גייט נישט אדער עכ"פ ווי דו'סט נישט צוקומען צו קיין הסתכלות אסירה דעמאלטס איז די בעסטע זאך מען זאל גיין אין מקווה ס'ברענגט אריין א מורא'דיגע קדושה נאר אויב דו וועסט איין מאל קוקן אויף א ערווה פון דיין חבר איז זאלסטו איז עס יצא שכרו בהפסדו. דער שומר אמונים שרייבט אין זיין ספר און מקווה ישראל אז א גרעסערע קדושה ווי די טבילת מקווה איז דאס אז מען האלט זיך איין מען זאל נישט קוקן ווי מען טאר נישט, און יעצט איז א שאלה וויפיל כח א מענטש האט זיך איינצוהאלטן, און אמאל אומוועלנדיג וואס ער זעט. סאו אז דו ביסט א סופר מאך זיכער דו האסט אן אפמאך מיט א מקווה און דו האסט די שליסל דארט. כ'האב געזעהן, כ'האב אמאל בודק געווען א מקווה פאר הרב לאנדא אין בני ברק א נשים מקווה, האב איך געזעהן דארטן ווי א סופר האט געהאט די שליסל און ער איז געגאנגען דארט, כ'האב געזעהן ר' אלטער דער לעלובער רבי האט אויך געהאט די שליסל, ס'איז געווען די פרויען מקווה. הער אויס, אז דו ביסט א סופר ווייסטו וואס צו טוהן. יעצט, ס'איז דא א שאלות ותשובות מן השמים, ס'איז א ספר וואס ער האט אנגעפרעגט אין הימל, ער פרעגט דארטן צו ס'איז בטל געווארן טבילת עזרא צו נישט, זאגט ער אז פאר די בעל תפילות מוזן זיך טובל'ען. ער זאגט אז א בעל תפילה וואס ער גייט צו צום עמוד און ער דאווענט נישט געטובלט, זאל מען וויסן ער האלט אויף ביאת המשיח, אזוי שרייבט ער, שאלות ותשובות מן השמים. איז אוודאי ס'איז דא מענטשן וואס זענען כלל טיערס אזוי ווי בעלי תפילות, סופרים, זיי מוזן זיכער האבן אז זיי זאלן זיך קענען טובל'ן. ס'האט מיר דערציילט אמאל א מעשה א איד, ער איז געווען א א שוחט אין סקווער, איך געדענק זיין נאמען נאר איך ווייס נישט צו ער לעבט נאך היינט צו נישט, האט ער מיר פארציילט, אז דער סקווערער רבי זכרונו זכר צדיק לברכה רבי יעקב יוסף האט אים געזאגט בימים ההם ווען מ'האט געפענט סקווער ער איז געווען דער שוחט כ'מיין ער האט געהייסן גרינוואלד איך בין נישט זיכער האט ער געזאגט אזוי ווי איר זענט א שוחט און נאך מצוות עונה דארפט איר דאך זיך גיין אין מקווה איז וויל איך אייך געבן די שליסל פון די פרויען מקווה אזוי האט אים דער סקווערער רבי געזאגט. און איך וויל, אזוי ווי איר זענט א שוחט, זאלט איר אפילו נישט גיין שלאפן ביז איר גייט נישט אין מקווה. כפנים, דערציילט ער אז אמאל, עס איז שוין געווען די צייט ווען רבי יעקב יוסף איז געווען זייער קראנק, דער איד האט געהאט א ליל טבילה צו סתם א ליל עונה, און ער איז געגאנגען אין מקווה צוועלף איינסע ביינאכט, און ער עפנט די טיר, זעהט ער ווי ר' יעקב יוסף דער סקווערער רבי קייקלט זיך אריין אין מקווה, ער האט שוין געהאט די גאנצע חוט השדרה איז אים געווען דורך געפוילט, ער איז שוין געווען אויפגעגעסן פון קאפ ביז פיס, און האט שוין נישט געקענט וואקן, ער האט זיך אריבער געכאפט מיטן גבאי אין מקווה, און ער האט נישט געקענט אראפ גיין, דער גבאי האט אים נישט געקענט אליין אנהאלטן האט ער זיך אריין געקוילערט אין מקווה, אזוי האט מיר דער איד פארציילט איך האב עס אליין געזעהן זאגט ער, ער איז ארויס געלאפן פון די מקווה, און ער האט געווארט אז. דער סקווערער רבי זאל ענדיגן די מקווה, און דעמאלטס איז ער הערשט געגאנגען אין מקווה. עס איז געווען אינמיטן די נאכט, קיינער ווייסט נישט פון דעם, אפשר אין סקווער ווייסן זיי די יודעי דבר. אוודאי א שוחט, די אלע הייליגע פאזישאנס דארפן גיין אין מקווה. ס'ווערט געברענגט אז דער בעל שם הקדוש האט געזאגט, כ'ברענג עס צו, אסאך האבן עס נאכגעזאגט פון בעל שם הקדוש, אז די הרגשה, פונעם שוחט ווענדט זיך צו ער איז געגאנגען אין מקווה צו נישט, טאמער איז ער געגאנגען אין מקווה האט ער א בעסערע הרגשה, איי וואס א שייכות האט גיין מקווה מיט הרגשה, די תירוץ איז ווייל ער איז אויף זיך ממשיך א קדושה, און די קדושה פירט אים צו פילן די פגימות צו נישט, איז וועגן דעם שטייט אין די אלע ספרים אז אפילו נאכדעם וואס מען האט מבטל געווען טבילת עזרא איז, איך ברענג צו פון פארשידענע ספרים אז. א בעל תפילה דארף גיין ווייל אזוי האט אנגעפרעגט די שאלות ותשובות מן השמים, א שוחט דארף גיין ווייל ער האט א בעסערע הרגשה, האב איך אפילו גערופן אויף א פלאץ ווי ס'איז דא שוחטים מ'זאל מאכן דארט א מקווה, יעדער ווייסט א ערליכע שוחט וועט נישט צורירן צו א חלף אן דעם וואס ער זאל גיין אין מקווה. היינט אפילו די שוחטים וואס זענען נישט אוט אוו טאון גייען אויך נישט אין מקווה יעדן טאג, היינט איז שוין דער שוחט אזוי ווי דער קצב און דער קצב אזוי ווי דער גוי. ס'איז שוין א דזשאוק היינט פון גאנץ אידישקייט, אבער די ערנסטע שוחטים גייען אין מקווה. סאו דאס דארף מען אייביג וויסן, און דאס דארף מען אייביג געדענקען, אז טאמער דו ביסט א איש ציבורי, ביסט א איש המורם מעם פונעם ציבור, איז אויף דיר איז יא געזאגט געווארן די טבילת עזרא, אבער זאלסט געדענקען, איין הסתכלות אסורה וועט די גאנצע קדושה אוועקנעמען. סאו דו דארפסט צושטעלן וויאזוי דו זאלסט גיין אין מקווה, סאו יעצט אזוי ווי ס'איז זומער דארף מען זייער וואטשן די קינדערלעך וואס זיי בלייבן דא, די מאמעס זאלן זיי חלילה נישט שיקן אין מקווה ווייל יעצט זענען די מקווה'ס אסאך ארגער ווי ווינטער, ווינטער איז אלעס מסודר, ס'איז אנדערש, זומער איז א הפקר וועלט. און די פעדעפיילס דרייען זיך ארום פון איין מקווה צו די צווייטע, און ס'איז אן אומגליק. יעצט גיימער רעדן פון זייער א וויכטיגע זאך וואס איז געשען די וואך. ס'איז דא א יונגערמאן, ער איז שוין היינט א גרוש, דאס ווייב האט אים גע'גט, ער הייסט מנחם מענדל דייטש, אים רוף איך מורה מורינו הרב, ווייל ער איז א ברודער מיט דעם דייטש וואס האט חתונה געהאט אין אנטווערפן צו דעם רב שיף, אנטווערפן רב'ס. איידעם. איך רוף אים אויך מורה מורינו הרב ווייל ער איז א גאון עולם, ער קען כאפן דריי קינדער אין ווייניגער ווי א שעה, און איך רוף אים אויך מורה מורינו הרב ווייל ער איז א משוגענער וואס די וועלט האט נישט געזען, ער האט גענומען א ווייב און ער האט חתונה געהאט מיט איר, און שנה ראשונה איז די נייסעסט יער אוו יור לייף, קיינער קען דאס נישט זיך קריגן מיט דעם, און דעמאלטס בשעת ער איז געווען אין פיפטן אדער אין זעקסטן חודש וואס ער האט חתונה געהאט, איז ער געגאנגען און ער האט געטוהן זנות מיט בחורים, יעצט סקען זיין אז ער האט געמיינט אפשר זיין ווייב איז אן עקרה ממילא איז עס געווען קידושין טעות האט ער נישט קיין ווייב, אבער סקען נישט זיין אז דאס זאל זיין די איידיע ווייל זי איז געווען פרעגנענט האט מען דאך געוויסט אז אן עקרה איז ער נישט סאו. דאס איז א מורה מורינו הרב אין חזיריי. עניוועי, איז געווען די וואך זיין סענטענסינג, מען האט אים געסענטענסט און ס'האט געדארפט זיין א דיעל פון דריי יאר דזשעיל און נאכדעם פראבעישן און מען האט עס אפגעהאנדלט אויף זעקס חדשים דזשעיל און נאכדעם צען יאר פראבעישן. ער וועט מוזן גיין פאר יעדע וואך צו א סייקאלעדזשיסט צו ווי ס'קען זיין דארפן גיין צו די פאליס זיך מעלדן און נאכדעם בלייבט ער א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער אויך. באט עניוועי, איך וויל מסביר זיין. ווי ווייט אין ערגעצן זעמיר נאך נישט אנגעקומען ווייל ס'איז דא א קאראפטע טשארלס היינס. יעצט טשארלס היינס איז נישט אליינס ער האט וואשעיאן ער האט אזויפיל מענטשן אונטער זיך אלעס איז קאראפט פון טאפ טו באדעם. אמאל איז ברוקלין געווען די סלאם פון מאנהעטן היינט איז ברוקלין איז דא די הייזער וואס גייען טייערער ווי מאנהעטן סאו עווענטשעלי מופט אלעס פארווערד און די די עי מוז אויך ארויסגיין ער איז נאו מאר א סלאם. די עי, ער איז א די עי פון היילי פראפעשענעל פיפעל, און פון מענטשען וואס זענען אגעינסט טשיילד מאלעסטינג, און ער גייט זיך דאס אויסלערנען. ס'איז ווידער געווען די וואך אין צייטונג אז ער האט איינגעזעצט צוויי מענטשען פאלש, ס'איז געווען פאריגע וואך אז ער האט איינגעזעצט אין א גוי'אישען אינצידענט פון רציחה האט ער איינגעזעצט א מענטש פאלש, ער האט געטון ממש וואס ער האט געוואלט. ער האט אויך געהאט זיין אייגענע מאפיא, איז טייטש אזוי אז איך בין געשטאנען און כ'האב פראטעסטירט פיר יאר צוריק קעגן אים און איך פרעג א קוועסטשען מארק זאג מיר מיסטער טשארלס היינס פארוואס גייען אלע מלמדים וואקן אוועק איז איט ביקאוז אוו מאני האט ער אראפגעשיקט צוויי פון זיינע געהיים געסטאפא פאליס זאל מיר הייסן אוועקגיין. די חשבון איז געווען אז איך וועל זאגן ס'איז א פרי קאנטרי, ממילא וועלן זיי מיך אויפפיקן און זיי מיך איינזעצן וועט ער קודם כל פטור ווערן פון אן עקטיוויסט. איך האב דאך דאס אלעס פארשטאנען. בקיצור האבן זיי געזאגט מען קען נישט דא פראטעסטירן אין פראנט פון מיסטער טשארלס היינס אפיס. זאג איך אים אבער איך וואק דאך, איך שטיי דאך נישט אויף איין פלאץ. זאגן זיי דאס איז פרייוועט פראפערטי און מען קען אפילו נישט שטיין.

דארטן ווי מ'איז דן אויף דיני ממונות, און נאכדעם איז דא ווי מ'איז דן אויף דיני נפשות. סאו, יענץ איז קרימינעל קאורט ווי מ'איז דן אויף דיני נפשות, און די אנדערע הייסט סיוויל. דארטן מעג איך שטיין. עניוועי, איך בין דארטן געשטאנען, ס'איז געקומען די טעלעוויזשענס, די. ער האט אזוי געטון מיט יעדן. אז איינער האט נישט געוואלט געבן טעסטעמאני, למשל די מעשה מיט דעם לייזער פאלאק, דער וויטנעס זאגט אז מ'האט אים געסטראשעט אז מ'וועט אים ווארפן דעם טיש אין קאפ. ס'איז געווען ממש דא. ער האט געטוהן וואס ער האט געוואלט, ער איז אזוי קאראפטעד, און די איטאליענער מאפיא זענען מפיל קינדער קעגן אים, און ער איז די לאו מען, זיי זענען די פארברעכער, וואט א שעים. עניוועי, דער גאנצער אפיס איז פול מיט טורמאויל, די גאנצע אפיס איז נישט ווערד גארנישט, זיין רעכטע האנט וועשיאן דארף קומען טעסטיפייען פאר א פעדערל גרענד דזשורי אין דזשוליי, און ער, מיסטער טשארלס היינס דארף קומען טעסטיפייען אין אוגוסט, ס'איז געווען ממש מ'האט געטון דא וואס מ'האט געוואלט, ס'איז געווען מצא מין את מינו וניעור, ס'איז געווען אזוי, די סאטמאר אזיאטישע מארמאראשע פערד וואס האבן געברענגט זייער טאקטיק פון פישפיקלאדיין און פון סאקמער, און אין די זעלבע צייט איז געווען די מיסטער טשארלס היינס וואס ער האט געברענגט זיינע טאקטיק פון איך ווייס פון וואו. ער קומט פון איירלענד, ער דאכט זיך מיר אן איירישמען, אבער ס'איז נישט קיין חילוק, ס'איז די אמעריקען סיסטעם איז אזוי אמאל געווען, אז מ'האט געקענט טון וואס מ'האט געוואלט. עניוועי, ס'איז דא אויך איינער, ער הייסט אדעלא, ער איז געווען אמאל אן עי די עי דא, און ער איז א טאף שרוד גיי, און ער האט איבערגעלאזט דא זיינע חברים אינעם אפיס, און צו יעדן ערנסטן זאך נעמט מען אים ער זאל מאכן א סעטעלמענט.

ווען ס'איז געווען ברוך מרדכי'ס הירינג אין קאורט אוו אפיעלס האב איך גערעדט צו די ניו יארק טיימס, נעמט ער שרייען זיך הויעך, ער שטייט דארטן לעבן דעם אלן דערשאוויץ, ער נעמט זיך שרייען הויעך אויפן עה פארן ניו יארק טיימס, העי! ראביי ראזנבערג איז א לייער! מיין וואס ביסטו משוגע? וואס איך בין דיין חדר חבר? איך האב געלערנט מיט דיר אינאיינעם אין אלטן אזיאטישן מארמאראשן חדר? דאס איז א לאו לייף און אזוי ווי עס דארף צו זיין! ער. פירט אן דא דאס געשעפט צו מאכן א סעטלמענט מיט מיט דעם בחור מיט דעם חתן די נאנט. בקיצור מען האט אפגעהאנדלט פון דריי יאר אויף זעקס חדשים. ער איז אויך דער זעלבער לויער וואס ער האט רעפרעזענטעט ברוך מרדכי'ן. יעצט איך האב איינעם געזאגט דעמאלטס ביים קעיס פון ברוך מרדכי'ן דא איז עפעס פאני סאמטינג דזשאסט דאזענט מעיק סענס פרעג איך פארוואס פרעגט ער מיך פארוואס זאג איך איך זעה דער לויער שרייט נישט ער טוט נישט ער איז זייער קול קאם קאלעקטיוו איך איי דזשאסט קענט פיגער אוט וואטס אפ היז סליוו אדער איז ער אזא בהמה זאגט מיר יענער ניין קיין בהמה איז ער נישט ווייל ער נעמט גאר גרויס געלט די סוף איז געווען אז מען האט ארויף געשטעלט בערל אשכנזי און נאכדעם האט ער עפעס געטאן האט מען נישט איבער געגעבן א פעיפער און ברוך מרדכי זאל אוועק וואקן מיט פרייד מיט דיגנעטי האב איך שוין געזען דא איז עפעס געווען דא איז דא א. דעטעקטיוו פון דרייסיג יאר עז א גרעיד עי דעטעקטיוו און ער האט געמאכט א מיסטעיק און ער האט נישט איבערגעגעבן א וויכטיגע דאקיומענט? דזשאסט דאזענט מעיק סענס. דא איז א קאנספירעסי פון אויבן ביז אראפ. דא איז א וואטערגעיט. איטס אנבעליוועבל וואס מ'האט דא געטוהן די גאנצע צייט. מ'האט געוואלט אריינגעבן פעיפערס האט מען אריינגעגעבן, מ'האט נישט געוואלט אריינגעבן האט מען נישט אריינגעגעבן, מ'האט געסטראשעט אז דאס נישט זאגן איי דאס וועט מען דיך לייגן אין דזשעיל. איך הער ער געהאט אן אייגענעם דזשעיל אויכעט, ער האט אריינגעלייגט מענטשן אן א דזשאדזש אין דזשעיל, ס'איז אנבעליוועבל וואס מ'האט דא געטון, ס'איז א פלא פון א זאך אין וואסערע א קאמיוניטי אונז האמיר געוואוינט, סוף כל סוף זעמער דאך שוין נישט אין ניינטין טוירטי אין סטאלינ'ס צייט. עניוועי, דעס שווימט צוביסלעך אלעס ארויס, ברוך מרדכי איז א פארברעכער און מ'האט אים געגעבן זיין טערם אין דזשעיל און דארט דארף ער זיין, דער'ס נאו וועי וואס מ'האט אים ארויסגענומען. יעצט אויף דעם וואס איך גיי יעצט זאגן ווייס איך נישט, נעם איך א דיסקלעימער, איך ווייס נישט וויפיל ס'איז ריכטיג, נאר אפילו דער דזשאדזש פון די אפעלעט דיוויזשאן איז אויך א פרענד פון משה טעראריסט פרידמאן, ווייל דעמאלטס ווען מ'האט געדארפט באקוקן דעם בירך משה איז ער געקומען קוקן אז ער איז זייער גוט געהאלטן און מ'געט אים צו עסן און ער איז זויבער אנגעטון, און יעצט האט ער אויסגענוצט די קאנעקשאנס ס'זאל צוקומען צו יענעם. ווייל נארמאל דער'ס נאו ריזען פארוואס מען טוט די פעיפערס איבערמאכן, און אויב די גאווערמענט האט געמאכט א מיסטעיק זיי האבן נישט דעליווערט א פעיפער האט מען נישט גענוצט די עדות אין בערל אשכנזי נישט לטוב און נישט לרע. דעס איז קרוקס אין די נעים אף קרוקס. און די זעלבע ער אויכעט. אלען דערשאוויץ ער קומט דא אן ווי א שיינער איד ר'האט א פאנד צו העלפן קינדער. אזא לאו לייף, ער איז א ריכטיגער מלאך, ער איז א נחמיה וועבערמאן, ער לערנט מיט מיידלעך עניני קדושה און צניעות, און זי מוז זיך צובאטענען דעם אויבערשטן באטן, און למעשה ציט ער איר אראפ דאס קלייד און ער טוט מיט איר כל דבר אסור, סאו איך האב גארנישט אז די באטן אויבן איז געווען צוגעקנעפלט ווען דאס קלייד איז געווען אויפגעהויבט. דאס איז דער זעלבער אלען דערשאוויץ, ער קומט אהער, ער זעט אז געלט איז דא, פאר אים מוז מען אראפלייגן דאס געלט אויפן טיש, ס'איז געווען אמאל איינער האט עדווערטייזט אין א מעגעזין פון א יאכט, יאכט אזא די שיפעלעך. עדווערטייזט ער האט א יאכט צו פארקויפן. קומט אריין אזא אלטער אונגערישער בהמה און פרעגט אים, מעניבע קערול, וויפיל קאסט עס? זאגט אים יענער, גיי ארויס. פרעגט ער אים, דו האסט נישט צו פארקויפן? זאגט ער, כ'האב יא. זאגט ער, נאר דא פרעגט מען נישט וויפיל ס'קאסט, דא לייגט מען אראפ צוואנציג מיליאן דאלער און מ'וואקט ארויס. הייב נישט אן מעניבע קערול. יא, זיי האבן געהאט אסאך געלט די לעבעוו די לעבאוויטשער, זיי האבן אראפגעלייגט פאר אלען דערשאוויץ האט אים דאס געלט אנגערייצט און ער האט אנגענומען דעם קעיס פארוואס נישט וויי נאט דאס אנגענומען א מחיה. איי דאס איז דאך קעגן פראטעקשען אף טשילדרען ווייל דער חזיר וועט גיין אין די גאס און ער וועט אפהרג'ענען קינדער און די תירוץ איז איך בין דאך א לויער און איך מוז דאך נישט וויסן דעם אמת איך קען באשטיין ער זאל גיין נאכאמאל פאר טרייעל איי מען האט אים שוין געטראפן גילטי אה דעטס יור פראבלעם. למעשה אבער האט מען אים געזאגט, ס'איז געגאנגען צו אים ראש ישיבות מיט ערנסטע מענטשן און געזאגט ס'איז נישט געווען נאך אזא חזיר אין שטאט ווי ברוך מרדכי, ענד הי דאזענט קעיר, האט ער געזאגט, אזוי האב איך געהערט, האט ער געזאגט פאר איינער פון די ראש ישיבות וואס האבן אים שטארק פארגעהאלטן, האט ער געזאגט ליסן איך האב א פיו ריזענס, די פירסט פייוו איז נישט וויכטיג, די סיקסט וואן איז א מיליאן דאלער, פארשטייסט? יעדער דא איז דאך אזאלכע לאו לייפס אין די גאנצע אינדוסטרי.

אלל די וועי. זיי פארקויפן אין נאמען אף די לאס אזוי ווי די סאקמערע חיות. יואלי צימערמאן פארקויפט אונז צניעות און קדושה ווען ער אליינס טאטשט קינדער און ער איז מכשיל אין בתי מדרשים קינדער און ער שטופט זיך אריין אין פרויען אין יעדן סטאר און ער לויפט זאגן אז דעם סטאר וואס מ'האט יעצט געעפענט משה'ס דאס איז גאר אונזער פראבלעם, אונז האמער אסאך פראבלעמס ווייטער, אונז האמער אזאלעכע פופציג יואלי צימערמאן'ס מיט אנדערע נעמען, איינער הייסט יואלי צימערמאן, איינער הייסט מיילעך שטערן, איינער הייסט יצחק שטערן, און איינער הייסט הרב כץ, חיים דוד כץ ברידער, אונז האמער גענוג און נאך אזייערע, משה יוזעפאוויטש'ן זון דער דיין אין מונקאטש. הרב יידל סיידעם, די אלע זענען אונזערע יואלי צימערמאן'ס, פון די ליידן מיר אונז, אונז ליידן מיר די סטאר איז א טירד פראבלעם, נישט די פירסט נישט די סעקאנד, און אונז זעמיר שוין מודיע פאר זיין סקול ווי אלן דערשאוויץ איז א. ער סופאוזינגלי טיטשט ער לאו באט איטס נאט לאו איטס א ליי, היז נאט א לויער היז א לייער, מיט ליגיונות האט ער דא אנגעדרייט און ער האט נאך געטראפן אזא לאו לייף ווי טשארלס היינס האבן זיי געטוהן וואס זיי האבן געוואלט עניוועי סאו דא האבן זיי אנגעדרייט א שטאט. ביי דעם מנחם מענדל דייטש זעקס חדשים תפיסה. יעצט איך האב ארויף געלייגט א יוטוב איך בין עס מסביר פאר די גאנצע וועלט איך בין מסביר אזוי קודם כל די היפאקרעסי וואס סגייט דא פאר אין טשארלס היין'ס אפיס וועט מען נאר אפשטעלן טאמער אונז וועמען נעמען טשארלס היין'ס און אים אדער לייגן אין דזשעיל אדער אים ארויס וואוטן ער טאר נישט זיין מער קיין די עי ער האט אפגעהארגעט אונזער שטאט און נישט נאר ער נאר יעדע אידישע שטאט ווי סאיז דא א בלאק וואוט זוגיבי אין ראקלענד קאונטי דער זעלבער קאראפטער DA און דאס סאם האו גייט זיך דאס אפשטעלן ווייל די גאווערמענט איז אוועיר ווייל אונז האלט מען אין איין קאמפלעינען אלע בלאגס און אלע צייטונגען זענען ביזי וויאזוי ער האט באקומען א זעקס חדשים דיעל ער האט געכאפט דריי קינדער סאיז צוויי חדשים פער קינד ער שרייט יעצט געב מיר יעדע צוויי געב מיר נאך צוויי חדשים און געב מיר נאך א קינד איך בין מסכים פאר יעדן קינד צוויי חדשים דאס איז וואס גייט עס איז ממש ס'איז א גרויל וואס דא גייט פאר. די אלע צייטונגען קאלן שוין אפ ראביי וואס זאגסטו? זאג איך די זעלבע דרשה, איך האב ארויף געלייגט א יוטוב איך זאל עס נישט מוזן איבערזאגן פופציג מאל. יעצט, איך בין געווען אין קאורט האט די עי די עי געזאגט אז די עלטערן האבן מסכים געווען. ס'איז געווען א קעיס. וואס עלטערן האבן מסכים געווען עטליכע מאל, און די עלטערן האבן מיך אייביג אפגעקאלט אז מען צווינגט זיי זאלן מסכים זיין. אז מען קען צווינגען א גוי א סופער צו זאגן אז ער האט געזען ווי יענער האט גע'הרג'עט, ווען נישט ווארף איך דיר דעם טיש אין קאפ, וויאזוי זאל מען נישט צווינגען די עלטערן? אין איין סעקונדע קענען זיי די עלטערן צווינגען. זיי האבן זייערע וועגן, און זיי זאגן אמת איז נישט קיין גוטער קעיס ווייל אהער ווייל אהין, סאו דער ליגנט איז א ליגנט וואס אונז קען מיר. נאכדעם זאגן זיי די עלטערן האבן געוואלט ווייל די קינדער זאלן נישט מוזן טעסטיפייען. איך וויל ענק זאגן. יעדער ווייסט אז ווען מען געט עס ארויס ווערט גרינגער. איך בין געווען אין ניו דזשערסי אין טאמס ריווער ווען ס'האט טעסטיפייד דער בחור וואס יאסל קאלקא האט אים מאלעסטעד. מ'האט אים גוט צוגעבעט, מ'האט אים געגעבן מענטל און פיזיקל און אימאשענעל סופארט. למעשה נאכדעם ווען ער האט צוויי אהאלב דריי שעה טעסטיפייד האב איך אים געפרעגט האו דיד איט גאו? זאגט ער עס איז געגאנגען אזוי גוט און אזוי גרינג אזוי ווי יו קודנט בעליוו. פארוואס? האט ער געזאגט זייער פשוט, מיט דעם וואס כ'האב אים באשולדיגט אין קאורט אין פאבליק איז מיר געווארן פופציג פראצענט לייכטער מיין סיטועשאן, פיפטי פראצענט! און דאס איז וואס אונז דארפן מיר זיך אנהייבן אויסצולערנען, אז דאס וואס מ'זאגט אז די קינדער ווילן נישט קומען פאראויס זיי שעמען זיך זיי האבן מורא, ס'איז באלאוני. דאס קינד גייט אים אראפ א שטיין פון הארץ. ס'איז אפילו דא א סיסטעם פון טערעפי אז מ'רעיפט אדער מ'איז מפתה א מיידל, איז דא אין סייקאלעדזשי אז מען קאלט יענעם אפ, איך ווייס למשל טויבער, זריאל טויבער האט געטאטשט א מיידל אין א האטעל, און ביז זי האט אים נישט קאנפראנטעד און דער סייקאלעדזשיסט האט זיי נישט קאנעקטעד און ער האט נישט אפאלעדזשייזד האט זי זיך נישט געקענט קומען צו זיך, און יעצט איז זי געווארן, מען געט איר טערעפי און זי ווערט. שי איז קאמינג טו הער סעלף ביקאז שי פילס שי גאט איט אףף הער טשעסט און יענער האט עט ליעסט געזאגט ליסן ילדות שהיה בי כ'האב געהאט אין מיינע יונגע יארן סאו דער ליגנט אז די עלטערן האבן געוואלט אדער אז ס'נישט גוט פאר די קינדער דאס זאלט איר וויסן איז שקר און איך לערן דאס באריכות ווייל טאמער איינער כאפט עס נעבעך אז מ'האט אים געסטרייקט זאל ער וויסן קלאר ס'איז ליגנט וואס זיי פארקויפן ענק ס'איז די בעסטע רעמעדי יענעם צו קאנפראנטן אין קאורט עניוועי נאכדעם איז דא נאך א זאך. און דאס הייסט נעמען געלט? ס'קען זיין אז די עלטערן האבן באקומען גרויס געלט, איך מיין בעלז איז א רייך חסידות, און ער האט א רייכן פעטער אויכעט, דער דייטש, ער מיטגעקומען אייביג אין קאורט, היי שיסט מען אריין הונדערט אלפים פאר יעדן מענטש, וואס קען שוין זיין? טאמער דאס איז די סעלושען, דארף מען זיי אלע איינזעצן די עלטערן, ווייל זיי טוען דזשעפערדייזן די סעיפטי פון זייערע קינדער, פון די קאמיוניטי פון כלל ישראל פאר אפאר דאלער וואס זיי באקומען, איטס ראנג יו נאט סופאוזד טו טעיק מאני, קענסט מאכן נאכדעם א לאו סוט אבער מען טאר נישט פארקויפן די קינדער פאר געלט, אבער די עיקר איז נישט געלט און ס'איז נישט אז דאס קינד וויל נישט קומען פאראויס און די עלטערן ווילן אזוי, די עלטערן ווילן אזוי ווייל זיי שעמען זיך פאר די גאס, דאס אלעס איז נארישקייטן, די עיקר איז די פאנטש ליין, די פיינעל פאנטש ליין איז ווייל מען טוט אינטימידעיטן. שטעל דיר פאר איך בין געווען א אן עדוועקעט, נישט געבאדערט קיינעם, געגאנגען און זעצן זיך אראפ אַכט און דרײַסיק רבנים שקצים וואס זיי ווייסן וואס ס'גייט פאר בעסער ווי איך, אז א קאסאווער חזר האט געוואלט בויען א שול אויפן געלט פון זנות, די מינוט מ'האט אים איך האב אים עקספאוזד האט ער געמוזט פארקויפן זיין טייערן לאט אויף. פֿארטינט עוועניו קויפן א ביליגערן לאט ווייל די קעש פלאו קומט מער נישט אריין. רבנים וואס האבן געלעבט פון דעם זנות. די אלע דיעלס וואס מען מאכט היינט ביי טשארלס היינס' אפיס פלעגט מען אמאל מאכן ביי די רבנים פאר הונדערטער טויזענטער דאלער. זעצן זיך צאם רבנים און זיי לייגן ארויף אויף יענעם א חרם און ווארפן אים ארויס פון אלע שולן. כ'מיין, די אינטימידעישאן דעיס איז די ארגסטע זאך. וואס דאס קען מען נישט צולאזן. סטאלין האט אזוי געלעבט אין ניינטין טערטי, דער אייבישטער האט אים אראפגענומען פון די מעפ, ער האט אים אונטערגעברענגט. אונז האמיר זיך אזוי אויפגעפירט אין אלע קהילות אינדערהיים אין יוראפ, האט דער אייבישטער גענומען איין גוי וואס ער האט שלום געמאכט מיט אלע קהילות, ער האט אלע אונטערגעברענגט, און יעצט טוהן מיר די זעלבע און וואטשען צי וואס עס גייט געשעהן. א מענטש טאר נישט רעדן? אין יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקע אז מען טארטשט קינדער, איך זאג די גאנצע צייט פאר די עף בי איי ווען זיי אינטערוויוען מיך זאג איך זיי דאס איז א העיט קריים מען דארף איינזעצן יעדן רב און יורד לחייו זיין פאר יעדן רב, מיט וואסע רעכט האבן זיי דאס געהאט צו טוהן ווער האט זיי געמאכט פאר א רב קודם כל, דער רויטער שטיינמעץ דער וואס עס זעהט אויס ווי הזרעה מלאכתית אליינס עס זעהט אויס ווי די זרע לבטלה וואס זי ליגט אין די קען ביים דאקטער. דאקטאר, דער רויטער שטיינמעץ, ער איז נישט קיין חכם, נישט קיין תלמיד חכם, ער זאגט ער פסקנט ד' חלקי שלחן ערוך, דער רויטער חזר איז גארנישט מיט נישט, ער איז א לאו לייף, און סך הכל האט ער געהאט אפאר טאלער און איז געווען א סקווערע חסיד, האט ער זיך געבויעט א בית מדרש און גערופן אויפן סקווערע נאמען, ווער האט אים געמאכט א רב, ווער איז ער ער זאל אונטערשרייבן? וואס האט ער געטון אין סאסייעטי? די אייגענע סקווערער לאזן אים נישט עפענען א תלמוד תורה ווייל זיי ווילן אים נישט ווייל ער האלט אז דער רבי איז נאך נישט גאט אלקינו ואלקי אבותינו ער איז נאר אלקי לייצער וואס האט סענס. בקיצור און אזוי מיט די אלע חברה גייען זיך אננעמען א שרייב אונטער ווער זענען זיי און ווער האט זיי געגעבן א רעכט און הו אר דעי בכלל וואס איך בין נישט קיין סיטיזען פון די יונייטעד סטעיטס סאו באלאנג איך נישט אין סאטמאר סאו באלאנג איך ערגעץ באלאנג איך אין ערגעץ נישט עטץ זעהט אלע חסידות'ער גייען אונטערברענגען אידישקייט. דער סקווערער האט שוין אונטערגעברענגט, און אזוי צוביסלעך סאטמאר, יעדער, און פון וויזשניץ, דעי אלל, זיי אלע ברענגען עס אונטער אידישקייט, זיי געבן נישט אריין קיין שום אהבת השם און אהבת התורה, נאר מען זאל זיך שלאגן פארן רעבן, דאס איז אלקינו ואלקי אבותינו, ס'איז א אומגליק וואס מען האט געמאכט פון דעם חסידות, ס'איז אן ארגענייזד מאפיא און אן ארגענייזד קריים, סאו עניוועי. סאו די אינטימידעישאן מוז זיך סטאפן, איך ווייס קלאר אז דער בעלזער, דער גראבער חזר האט געשיקט שליחים דא צום באבעווער, ווען מ'האט גענומען דעם בעלזער'ס זוהן דעם אהרן מרדכי און מ'האט אים מאלעסטעט אין בעלז האט דער בעלזער רב אויך גארנישט געטוהן, ער האט געמאכט א שווייג און ס'איז ווייטער געפארן. נאך מער, ער האט גענומען דעם חזר וואס האט אים מאלעסטעט און ער איז היינט דעם דער סעקרעטאר פונעם רב. און אז ער האט דארטן די פירערס וואס זיי טוען אן, צוויי ברידער וואס זיי טוען אן כל דבר אסור, הי דאזענט קעיר. אבי ס'געווען א גרויסע חתונה מ'איז געקומען פון די גאנצע וועלט און מ'האט געמאכט זיכער אז קיינער האט נישט קיין אינטערנעט אויפן טעלעפאן, דעטס אלל, דיס פיפל אר. די אינטימידעישן מוז זיך אויפהערן און ס'וועט זיך אויפהערן ווייל די גאווערמענט לערנט זיך שוין צוביסלעך. אברומי רובין באצאלט א פרייז פאר אינטימידעישן. שניצלער גייט באצאלן א פרייז פאר אינטימידעישן. און איך זאג פאר די fbi די גאנצע צייט מיט דעם וואס די רבנים האבן אונטערגעשריבן קעגן מיר האבן זיי מפקיר געווען מיין בלוט. ס'איז געווען משוגעים וואס האבן געהאלטן מען דארף מיך הרג'נען. ס'איז דא א רב פון בארא פארק, אייכנשטיין, ער רופט זיך בושטינער. ער האט אונז געגעבן נבילות וטריפות פון דעם קהילה בוטשער סטאר באלד א יאר. און ער האט נישט אויפגעהערט ווייל ער האט יראת שמים, ער האט אויפגעהערט ווייל מ'האט אים געכאפט. דער חי האט אמאל געזאגט ביי זיך אין כולל אז ער זאגט צו עולם הבא לעבן זיך ווער ס'עט הארגענען נחום ראזענבערג, און ער האט אפילו געזאגט ס'זאל פארן זיבן אכט אינגעלייט מיט א ווען, מ'עט אים זעהן ער גייט אין די גאס, מ'עט אים געבן א כאפ אריין, אזוי ווי מ'טוט פאר די חברה וואס ווילן נישט געבן קיין גט, אים געבן א כאפ אריין, מ'עט אים הארגענען און קיינער עט נישט וויסן. און ער זאגט אים צו עולם הבא לעבן אים. איך זאג ענק צו אפילו נישט צו הארגענען זאג איך ענק צו עולם הבא לעבן.

און ער האט קיינמאל נישט באצאלט, האט איינער פארלוירן א הויז וועגן אים? און דער שייגעץ עט אונז איינרעדן אז ער גייט האבן עולם הבא. אויב דו גייסט האבן עולם הבא ווייס איך נישט וואס דאס הייסט עולם הבא. און נאכדעם ועל כולם האט ער אונז נאך צוגעגעבן טרייפע פלייש אויך צו עסן. און דו גייסט האבן עולם הבא? עניוועי, די אינטימידעישן מוז זיך סטאפן און עס וועט זיך סטאפן און די גאווערמענט איז אוועיר וואס ס'גייט דא פאר. ס'איז נישט דא קיין שום ריזען פארוואס א טאטע זאל נישט קענען קומען פראטעקטן זיין קינד. סאו צוביסלעך קומט אלעס, עווריטינג איז אנפאלדינג סלאולי באט שורלי. די זעקס חדשים דיעל, די זעלבע ווילן זיי יעצט מאכן מיט ברוך מרדכי'ן אויך א דיעל, נאר אזוי ווי אונז האמיר זיי פאראויס געלאפן אין וועג ווייל אונז האמיר גענומען די צייטונגען און די טיימס האט שוין באשריבן וואס דא גייט פאר, איז שוין זייער זייער שווער זאלן יעצט מאכן א דיעל, און אפילו די דיעל איז אויך געווען אויף זיבן יאר, אויף זיבן יאר תפיסה, נישט געווען קיין דרײַ חדשים, און ער איז שוין געזעסן א יאר און האט שוין מיטגעמאכט א יאר איז פינף יאר, פון פינף יאר בלייבט נאר דרײַ יאר. ער עט עניוועי פייגערן אין תפיסה ווייל ער קען נישט זיצן דרײַ און צוואַנציק שעה איינגעשפארט אליין אין א סאליטערי קאנפיינמענט ער קען דאס נישט מיט מאכן ס'איז גוט געווען אויף א יאהר אבער מער עט עס נישט ארבעטן און נאכדעם גייען די חברה טוהן כאשר זמם וכאשר עשה זיי גייען מיט אים טוהן וואס ער האט געטוהן מיט די קינדער בכח זיי וועלן אים מענה זיין פון אויבן און פון אונטן זיי וועלן טוהן מיט אים כל דבר אסור און ער קען זיין א קענדידעיט צו קריגן עידס אויך סאו די זענען פון די זאכן אונז, אונז ליידן נאך זייער שטארק, די יונייטעד סטעיטס גאווערמענט איז נאך נישט מיט אונז, זענען אגענסט אס, זענען מיט די געלט מענטשן, און ביז מ'עט זיי נישט אראפ ברענגען, וואס אונז האף מיר זייער בקרוב מ'עט אראפ ברענגען מיסטער טשארלס היינס, עט קיין אנדערע שוין נישט טרויען מער צו טוהן אזאלכע אפענע גניבות, טשארלס היינס לעבט נאך אין די אולד טיימס ווען מ'האט געטוהן וואס מ'האט געוואלט, סאו אונז זעמיר זייער אפסעט. פון אזא סענדער און נאכדעם זאגט מיר יעדער איינער וואס ביסטו אזוי באזארגט ער וועט זיין אונטער קאנטראל האב איך אים געזאגט יחיאל ברוינער איז אויך אונטער קאנטראל נאר ווען ער סטרייקט א קינד קומט ער אין קאורט און לייגט אראפ זיינע פילן ער זאגט וואס זאג וואס קען איך טון אוהל איז דער ארגסטער פלאץ וואס איז דא דארט גייען אריין אלע חזירים זיי קומען ארויס מיט מעדיקעישן און נאכדעם גייען זיי זינדיגן זיי פלאשן אראפ די מעדיקעישן אין טוילעט און אפילו ווען זיי נעמען עס מוז נישט זיין אז ס'העלפט ס'איז א דזשאוק די גאנצע אוהל סיסטעם און איינער האט גערעדט וואס ער ארבעט דארט, האט מען אים משלח געווען. און נאכדעם זאגן מענטשן וואס ביסטו אזוי באזארגט? ער בלייבט דאך א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער. זאג איך אין די אידישע געגנט מיינט א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער גארנישט. והא ראיה מען רעיזד מיליאנס אוו דאלערס פאר סעקס אפענדערס. קוק וואס דא גייט פאר. סאו וואס הייסט ער עט זיין אן אפענדער? סאו וועמען באדערט עס? איך הער זאגן אז משה טורנער האט וואו צו דאווענען, ער גייט אין מקווה און ער דאווענט. די זעלבע אויכעט מיט דעם דער יונגערמאן אין סקווער וואס ער האט געהאט א דעי קעיר פאר קינדער, ער איז אויך א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער, איך הער אין סקווער לאזט מען אים געהעריג דאווענען, מען מאכט זיך נישט צו טוהן ווייל די גאווערמענט האט געזאגט ער איז א סעקס אפענדער, סא אונז האמיר נישט גארנישט אויפגעטוהן מיט דעם וואס ער איז א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער, פארקערט ער וועט נאך קריגן אויבן אן אין בית מדרש, קוק נחמיה וועבערמאן, געהאט אזא כבוד, מען האט אים צוזאמגענומען געלט, ס'האט זיך געטוהן, ער איז געווען דער היראו. און דאס מיידל איז געווארן די שיקסע פארוואס ווייל זי האט אים געלאזט וואוינען. פוי די חזירים די סעקס אפענדערס ענד די גאנצע סיסטעם. עניוועי דער עולם ווערט שוין אבער אביסל נארמאל איך הער זאגן אז מ'גייען צוזאמנעמען געלט פאר נחמיה'ן א דאלער קען מען נישט רעיזן פארוואס יעדער איז שוין קאנווינסט אז ס'איז אמת צו ער האט געוואוינט מיט איר כמכחול בשפופרת צו נישט אה אויף דעם וועט מען נאך מחולק זיין אבער אז ער האט זיך מייחד געווען צענליגע שעה'ן מיט פרויען מיט מיידלעך דאס איז שוין יעדער מודה נו דאס איז דאך גענוג. יעדער ווייסט אז פלטי בן ליש איז געשטארבן און יוסף הצדיק אויך. סא היינט געט קיינער נישט געלט פארן דיפענס אזוי צוביסלעך וועט זיך איבערדרייען אלעס. יעצט דער אדעלא, ס'איז דא א פאנד וואס הייסט די טשארלס היינס אסאסיעשאן פאנד, ער איז די פרעזידענט פון דעם פאנד, ער זעט אז טשארלס היינס זאל באקומען דאס געלט, ער איז די קעש מאשין פאר טשארלס היינס. און ער טוט אפ כל דבר אסור. סאיז אויך דא דער ישעיהו פינטו ער האט געהאט צרות דא מיט עף בי איי איז וועם האבן זיי גענוצט האבן זיי גענוצט אדיעלע ער איז דער גנב דער עקסטארשעניסט דער פאלטשער מענטש וואס רופט זיך א לויער און מען טוט יעצט דאס אויך שוין מען איז אן טאפ אויף דעם אויכעט. אזוי פלעגן אלץ לויפן דער משה פרידמאן, גבאי פרידמאן, שייגעץ טעראריסט, מיטן מונקאטשער, שטינקאטשער רב, אזוי האבן זיי אלץ געפירט די קאמיוניטי, זיי האבן געוויסט וואו צו גיין און פאר וועם, אלע עי די עי'ס האבן מורא. די עי די עי'ס האבן מורא פאר זייער באלעבאס טשארלס היינס. און טשארלס היינס האט מורא פאר אדיעלע ווייל ער איז דאך זיין געלט געבער, סא דאס אלעס קומט יעצט ארויס, און מען הייבט שוין אן צו זעהן דעם שטארקייט פונעם שטינקאטשער רב, ער האט געוויסט ווי צו גיין, ער האט אלץ גענוצט אדיעלע, און מען הייבט אן צו פארשטיין פארוואס ברוך מרדכי האט אים גענוצט, ווייל איך האב נישט געזעהן די גאנצע צייט פארוואס מען נוצט אים, ער האט געלאזט די קעיס פארן און מען האט נאכאמאל געכאפט א פראסק ברוך מרדכי נאכאמאל, ער האט געהאט אין בעק אוו היז מיינד אז ער גייט נאכדעם שרייען אז בערל אשכנזי איז נישט געווען קיין גוטער וויטנעס און ממילא זאל ברוך מרדכי וואקן אבער ס'האט אים נישט געארבעט דאזענט ווארק עז איזי עז יו טינק יעצט דארף מען אבער אויך וויסן דער דזשאדזש האט אים געגעבן ביז דעם דרייסיגסטן פון סעפטעמבער דאס טייטש ביז נאך די ימים טובים האט אים די דזשאדזש געגעבן פאר דעם מנחם מענדל דייטש, איך וויל זאגן פאר אלע בעלזער אידן, עטס זענטס ברוגז, איך רעד אויפן בעלזער רב מיט עטס זענטס ברוגז, כ'האב אן ענגלישן האטליין, איך קען די אלע באלאני קען איך, נאר איין זאך וויל איך ענק זאגן, הערטס אויס וואס איך זאג ענק, אזוי ווי ער גייט זיך דרייען זומער אין קעמפס און אין קאנטריס, און ער גייט זיך דרייען ראש השנה יום כיפור און סוכות אין בעלז, זאלט איר וויסן, רבותי, וואטשטס אים! עטס קענטס נישט וואטשן די קינדער ווייל ס'איז דא צופיל קינדער אינוואלווד, מ'זאל נעמען א מענטש, און איך געב דעם איד א היתר אז ער זאל נישט דאווענען נישט ראש השנה נישט יום כיפור נישט סוכות ער דארף נישט הערן קיין שופר ער דארף א גאנצן זומער נישט דאווענען, מ'זאל נעמען א מענטש דאס הייסט א שעפעראן דער מענטש זאל אים נאכגיין טאג און נאכט, און וואטשן אז ער זאל נישט מאכן מער קיין דעמעדזש פאר קינדער, און דער איד איז פטור מן הקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה. די וואס זענען עוסק די מתעסקים וואס זענען עוסק מיט א מת, אדער די תגרים ותגרי תגריהן וואס זענען עוסק אין תפילין, זענען פטור פון די אלע זאכן, איר ווייסט פארוואס? ווייל אזוי קענען טויזענטער אידן לייגן תפילין אז ער טוט אפהרגענען א קינד דעם טויזענטער דורות זיינע טויזענטער קינדער מיט אייניקלעך אלעס וועט גיין אין דער ערד זיי נישט לייגן קיין תפילין ער האט א דין דער וואס ס'קוקט נאך דער שעפעראן דער וואס ס'קוקט אים נאך האט א דין אזוי ווי תגרים ותגרי תגריהם ביי תפילין און ער האט א דין אזוי ווי די מתעסקים אין א מת וואס טאמער ראטעוועט מען די קינדער איז דאך גוט, און טאמער נישט איז עס דאך מתים, איז האט ער א דין אזוי ווי א מתעסק מיט א מת וואס ער איז פטור פון אלעם, נאר בעלז נעמטס עס נישט סימפל, איך בעט ענק ברחמים נעמטס עס נישט סימפל, דער מענטש איז א דעינדזשער, ער איז מסוכן לציבור, ער איז אזוי ווי א געשאסענער לייב וואס עס בלוט פון אים און ער ווייסט שוין נישט וואס צו טוהן פאר ווייטאג און ער טוהט אנכאפן נאך א קינד און נאך א קינד און נאך א קינד, סאו איך בעט אז מען זאל שטעלן. א געהעריגע שמירה פאר דעם מענטש. יעצט בעלז האט געמאכט א גרויסע סעודה מוצאי שבעה עשר בתמוז, מ'האט זיך געפרייט מיט די גרויסע הצלחה, סאו וואס פרייט עטס ענק, יעצט גייטס האבן נאך א חזיר אין בית מדרש, דאס איז ענקער שמחה? פיין, אויב דאס איז ביי ענק א שמחה איז גוד פאר יו, נאר איך האלט מ'האט געדארפט מיטברענגען דארט טשארלס היינס, און מ'האט געדארפט אט די עלען דארט ברענגען. און דעם מונקאטשער רב, און די אלע חברה, די רוצחים וואלט מען געדארפט דארט מיטברענגען, און עטס וואלט אפילו געדארפט ווען איינלאדענען דעם מלאך, דעם אלן דערשוויץ, ער זאל אויך דארט קומען ענדזשויען די שמחה, א מורא'דיגע סעודת הודאה, מען האט ארויסגעלאזט א חזיר אין די גאס, און על כל פנים, אונז דארפן זיך יעצט זארגן אויפן זומער, אונז דארפן זיך זארגן ביז נאך די ימים טובים. ס'איז אזא שאנדע וואס כלל ישראל איז געווארן, איטס סאטש ע שעים, און ס'איז נישט כלל ישראל, די מאדערענע האלט נישט מיט מיט אים, ס'איז וואס א שאנדע וואס איז געווארן פון חסידות. דאס האט דער בעל שם הקדוש געמיינט? הום! איי וואד טינק טווייס. צו דער בעל שם הקדוש האט געוואלט ס'זאל זיין אן ארגענייזד מאפיא אז מ'זאל יעדן חזיר קענען ריינוואשן? און דאס אז בעלז טוט ריינוואשן א חזיר דאס האט זיך שוין אנגעהויבן אין די צייט פון מונקאטשער רב. ס'איז געווען, ער האט געהייסן דער מלמד, דער שווארצער לייבוש, ער איז געווען א חזיר א מנוול ער האט געמאלעסטעד קינדער, און אין מונקאטש איז געווען דער תלמוד תורה האט געהערט פאר בעלז, די מונ. אין מונקאטש דער תלמוד תורה פון קינדער האט בעלז געגרינדעט. ער איז געגאנגען דער מען איז געקומען גובה עדות זיין ביי מנחת אלעזר האט דער מנחת אלעזר געהייסן מען זאל אים ארויסווארפן ס'איז אפילו דא א חרם וואס מ'האט געלייגט אויף אים ס'איז אלעס געדרוקט אין שאלות ותשובות מנחת אלעזר איז געקומען דער ר' ישכר דוב דער בעלזער רב און ער האט אים געזעצט אויבן אן ביים טיש נו מעג מען דאך ס'זעהט אויס אז פעדעפיליא דער לא תרצח און לא תנאף איז נאר געזאגט געווארן. אין די צייט פון משה רבינו ביי די מדבר, נאכדעם אז מען איז שוין אריין אין ארץ ישראל, ארץ כנען, איז אלעס מותר געווארן, אזוי זעט זיך אויס, חס ושלום, נאר אזוי האט בעלזער רב געלערנט א לעסן, דער הייליגער קדוש אלוקי, רב ישכר דוב האט אונז געלערנט דעם לעסן. און ווען איינעם געפעלט נישט וואס איך זאג זאל ער אויפהענגען דעם טעלעפאן, נאר דאס איז די מעסעדזש וואס יעדער רב האט אונז געגעבן וואס ער האט געבעקט א חזיר, יעדער רב האט. עס אונז געגעבן, און דאס איז נישט מעשה ביכלעך, עס איז געדרוקט אין מנחת אלעזר, און מנחת אלעזר שרייבט ילך לבעלז, ער זאל גיין אויף בעלז ויותר הנדר, מען האט אים געלייגט אין חרם, איך האב געוואלט וויסן מיך האט מען אויך געלייגט אין חרם, בעלז רב איך קען קומען אויף בעלז און איר וועט מיר אויכעט מתיר זיין דעם חרם, איר וועט מיך אויך לאזן זיצן אויבן אן, צו אפשר טאר איך צו אייך נישט גיין ווייל איר זענט אויך אין חרם, און אפשר מעג איך יא גיין ווייל דעמאלטס וועט זיין איסור חל על איסור, אבער דעמאלטס אז איר וועט מיך זעצן אויבן אן איז נישט פשט איר האט אראפ גענומען מיין חרם, פשט. אלע מיינע חרמים, אונז זעמער ביידע אין חרם. ס'איז אזא שאנדע וואס איז געווארן פונעם שענסטן חסידות אין די וועלט בעלז, יסוד התורה, זיי האבן געפירט די גאנצע אידישקייט אין גאליציע, זיי האבן געפירט אין אונגערן, וועלכע רב האט זיך נישט משעבד משעבד געווען אונטער בעלז, אונזער הייליגער רבי דער דברי יואל האט געזאגט א הספד אויף ר' ישכר דוב, אונזער הייליגער רבי האט געשריגן דעמאלטס ווען ס'איז געווען די מעשה מיטן בעלז רב האט מתיר געווען די בחירות, רב אהרלע האט דער רבי געזאגט איך האב געצאלט בחורים שפעזן פון תל אביב אויף ירושלים, זאלן זעהן ווי א הייליגער איד פירט אפ א שבת, אזוי האט מיר דערציילט איינער וואס איז מיטגעפארן מיטן רבי'ן, און דאס איז געווארן פון בעלז, סע מ'האט א געווינס א נצחון, מ'האט צו שבעה עשר בתמוז מ'האמער א חזיר אין די גאס, מ'האמער אים באפרייט, שטאטס דריי יאר האט ער באקומען נאר א ע זעקס חדשים, יעצט זעקס חדשים מוז ער זיצן די גאנצע זעקס חדשים, ווייל אונטער א יאר מוז מען זיצן מ'געט נישט קיין דיסקאונט, ביי דריי יאר וואלט ער שוין ביי צוויי יאר געווען אינדרויסן, סאו ביי אנדערטהאלבן יאר האט עטס ענק איינגעשפארט, אויף דעם האט עטס געליטן בזיונות, האט עטס אויסגעגעבן הונדערטער טויזענט. דאלער, און מ'האט מסתם געקויפט די עלטערן פאר געלט אויכעט, ענד עט די ענד אוו די דעי האט עטס דעם חזיר אין די גאס, ס'איז מורא'דיג גוט אויכעט, ווייל עטס וועט האבן דעם חזיר ביז נאך די ימים טובים, נאך די ימים טובים וועט ער אריינגיין ביי פסח קען ער שוין כמעט ווי ארויסקומען, סאו וועט עטס קענען האבן דעם חזיר זאל ווייטער ארבעטן ביי ענק אין בעיסמענט פסח, סאו בעסיקלי פארלירט עטס נאר אביסל אפאר טעג פון דעם ווינטער. וואט ע שעים וואס דאס איז געווארן פון בעלז אוי בעלז מיין שטעטעלע בעלז דאס אז די רבי דער היינטיגער רבי רבי ישכר דוב השני לאזט צו אז מען זאל זיין אייגענע קינדער מטמא זיין און ער לאזט צו אלע זנות וואס ס'גייט דארט פאר מיט די יענקל פירער נו האבן זיי דאך א היתר נו אפשר טאקע רבי ישכר דוב מען זאגט אז דער הייליגער נועם אלימלך האט געזאגט אז ער וואונדערט זיך די חזל האבן גערעדט וועגן וועט זיין די געוואלטיגע צרות פאר משיח וועט קומען, זאגט ער זיך זיי האבן נישט געזען אז עס וועט זיין א מיילך אויף די וועלט? און קען זיין זיי האבן יעצט אראפגעלייגט אזויפיל עונשים מיט אזויפיל מען טאר נישט עריות עריות, האבן זיי דען נישט געזען אז עס וועט זיין א רב ישכר דוב הראשון און רב ישכר דוב השני אויף די וועלט וואס זיי וועלן דאס מבטל זיין האבן עס מבטל געווען, ס'איז א שאנד און זענען נאך פרייליך די בעלזער, עניוועי לאמיר יעצט גיין ווייטער צוריקקומען צו אונזער שמועס. מען דארף וואטשן דעם חזיר, מען דארף אים נעמען א שעפעראן, איינער זאל מיט אים נאכגיין, ער זאל מיטגיין מיט אים די גאנצע צייט, און זאל נישט אראפנעמען אן אויג פון אים, ווען נישט וועט ער מטמא זיין נאך אפאר קינדער, און עטס ווייסט דאך, מען טוט אינטימידעיטן די עלטערן, און יעדער האט מורא אים צו קומען פארווערד, מען וועט אים גארנישט טון, טראסט מי, ער קומט ארויס, און ער וועט ווייטער זיין דער זעלבער חזיר, און מען וועט ווייטער סטראשען יעדן, און פארטיג, און טאמער וועט עטס נישט האבן גענוג פאוער, וועט עטס נאך נעמען דעם שייגעץ מאיר. דער דײן פֿון װילימסבורג, מאיר מאיר, זעט אױס ס'איז דעמאָלט געװען אַן אינפֿלעישאָן פֿון נעמען, האָט מען אים געגעבן דעם ערשטן נאָמען דאָס זעלבע װי דער צװײטער נאָמען, מאיר מאיר. ער װעט נאָך זאָגן אַז מיך איז אַ מצװה צו הרגענען שבת שחל בו יום הכּיפּורים. דו װײסט װעם ס'איז אַ מצװה צו הרגענען שבת שחל בו יום הכּיפּורים? די אַלע װאָס זײ העלפֿן פֿאַר מענדל דײַטש און פֿאַר דיר װאָס דו טוסט אינטימידעטן מענטשן װאָס זײ שלאָגן זיך פֿאַר די סעיפֿטי פֿון די קינדער. אונטערן נאמען אז דו ביסט גאר נאך א דיין אויכעט. פאר אזאלעכע דיינים ווי דו האט מען שוין לאנג געזאגט דיינו ס'איז אונז גענוג. אונז האמיר שוין גענוג געליטן צרות און גענוג געליטן פראבלעמען. יעצט אז מען קוקט די וואך אין די סדרה זעהט מען אז מען איז געגאנגען און מען האט געהארגעט זמרי בן סלוא. אינטערעסאנטע זאך אז מען האט זיך נישט געשטעלט מאכן א חרם אויף דעם פנחס. לויט די היינטיגע סיסטעם פון די רבנים מיט איצעלע פימפ מיט די אלע שקצים וואלט איך געדארפט גראד לייגן א חרם אויף אים. פארוואס איז ער נישט געבליבן אין חרם? נאר זעהט אויס אז דעמאלטס האט מען נישט געטארט, און די צוויי בעלזער רבנים, ר' ישכר דוב הראשון און ר' ישכר דוב השני, האבן מחליט געווען אז היינט דארף מען שוין נישט האלטן די אלע זאכן, ליידער, חס ושלום, מען טאר דאס נישט זאגן אבער אזוי זעהט עס אויס, דעטס וואט איט לוקס לייק. שוין, יעצט וועמיר גיין ווייטער. ס'איז דא דער רב הראשי פון ארץ ישראל הייסט ער יונה מעצגער, מען האט איהם געכאפט אז ער האט גע'גנב'עט, און אויסער דעם וואס ער האט גע'גנב'עט האט ער גע'טאטש'ט, ער איז א טאטשער. ער טאטשט זיין אייגענעם דרייווער, זיין נהג, שוין א פארהייראטער מאן, ער טאטשט אים, יענער זאגט גארנישט ווייל דאס איז פרנסה, ליסן ער דארף אהיימקומען מיט א פעיראל טשעק, ס'איז אים גרינגער אהיימצוקומען מיט א פעיראל טשעק ווען ער איז געטאטשט ווי ער זאל זאגן פאר זיין ווייב איך האב נישט שבת צו מאכן. יעצט איך וויל פארשטיין, אויב מען האלט שוין דארט אז דער רב הראשי פון ארץ ישראל, דער הויפט רב, איז אויך א טאטשער, און ווער איז דעמאלטס היינט נישט קיין טאטשער? איך הייב שוין אן צו פארשטיין, ס'איז געקומען א קיוויאשד'ער רב און ער האט אונטערגעשריבן אויף מיר, א אלט. דער דר'ערדליגער א שייסער. האט געהאט שכל חתונה צו האבן מיטן אלטן קיוויאשדער רב'ס טאכטער. כ'האב קיינמאל נישט פארשטאנען וויאזוי האט ער געגאנגען אונטערשרייבען אויף מיר ווען ער רעדט נישט צו מיר. איז ער אינגאנצען צודרייט? היינט אז אונז זעמער שוין געוואויר געווארען אונז האמיר מחליט געווען און ס'איז אמת אז אלע רבנים זענען פונקט אזאלעכע חזירים ווי פשוטע מענטשען און זענען טאטשערס, בין איך שוין נישט זיכער ווער קיוויאשדער רב איז געווען, איך בין שוין גארנישט זיכער, איך זאג ענק אלע, ר' מאטעלע און קיוויאשדער רב איז פון א פריעריגן דור ווייסט מען נישט זייער היסטערי, כ'האב מורא ווען אונז וועמיר געוואויר ווערן זייער היסטערי זענען זיי אויך געווען די זעלבע חזירים, ר' מאטעלע איז געלאפן פון פאפא געווען דארט אפאר וואכן און אין סאטמאר איז ער געווען אפאר וואכן אין די ריכטיגע ישיבות אין די אונגערישע ישיבות און ער איז אנטלאפן, אדער האט ער געטאטשט איינעם און ער איז אנטלאפן אדער האט איינער אים געטאטשט און ער איז אנטלאפן באט עפעס די האול טינג דאזענט סאונד קאושער. ער איז אוועק פון גרויסווארדיין ווייל ער זוכט א ישיבה, און פלוצלינג איז ער געלאפן פון פאפא אויף פאפא אויף סאטמאר, פון סאטמאר אויף פאפא, עפעס די גאנצע זאך געפעלט מיר נישט, ס'איז נאר איין מזל אז ס'איז פון א פריעריגן דור און אונז האמיר זיך נישט געקענט, איך בין שוין היינט איי דאונט טראסט עניבאדי עניטינג, כ'האב אים געזאגט מ'דארף מאכן א ליין א פאס ווען ס'לאזט זיך אויס די תלמידי בעל שם. ווייל ווען נישט וועט מען מיינען אז תלמידי בעל שם חלילה האבן אויך געטאטשט. אזא חזיר ווי דוד וואס ער האט געטאטשט צוויי בחורים וואס זענען אריין צו זיין טאטן דוד טווערסקי, ער איז היינט דער רבן של כל בני הגולה און דער צדיק הדור און אלוקינו ואלוקי אבותינו און למעשה איז ער געווען א טאטשער וועגן דעם האט זיין טאטע פאר בושה ארויסגעמופט אויף מאנסי אויף ניו סקווער.

האט מען אויך יעצט איינגעזעצט געגעבן זיבן יאר תפיסה ער האט געטאטשט איינע פון די סעקרעטארן און נאכדעם איז יעצט ארויסגעקומען אז דער קעניג פון בעלגיעם איז ער האט גאר פון די זייט אזוי ווי ס'געווען שווארצענעגער וואס ער איז געווען אין קאליפארניע איז זיין ווייב געוואויר געווארן אז ער האט גאר גע געוואוינט מיט די שפחה און זי האט געהאט א קינד פון אים און ער האט איר געקויפט א שיין הויז ערגעץ אין קאליפארניע און יעצט דאס קינד איז עלף יאר אלט איז ער געקומען וויזיטן דעם דעדי, אין סקווער איז אויך דא איינער, האט אנגעמאכט א קינד א טינקלן, און יעצט דארף מען בעטן אז דאס קינד זאל קומען וויזיטן דעם טאטן, ס'איז א וואויל אייניקל. און אזוי דארף מען אלע זאלן קומען וויזיטן, ס'איז א שאנדע וואס דא גייט פאר, ס'איז ממש א שאנדע, און אלעס באהאלט מען, אזוי האט מען נאך א צו זעהן ווי שמוציג די קאמיוניטי איז. אונז האמיר נישט קיין פראבלעם מיט א שמוציגע קאמיוניטי, אונז האמיר א פראבלעם ווייל מען לאזט עס ווייטער אנגיין. דער שלום בית פון די מלכה מיטן מלך אין בעלגיעם איז געווארן יעצט העיווייר ווייל זי איז געוואויר געווארן וואס ער האט אלס צוגעטון, און אז זי האט א, די קינדער האבן א העף סיסטער. ס'איז ממש ס'איז אנבעליוועבל. איז געווארן די שלום בית שלעכט, טענה איך מען זאל ארויסנעמען נחמיה וועבערמאן ער צו מאכן שלום בית. ער טויג דאך צו דעם. ער העט מאכן שלום בית צווישן די מלך און די מלכה אין בעלגיע. עניוועי יואל מאליק איז אויך געווען די וואך אין קאורט, און מען האט עס אפגעשטופט ער זאל קענען נאך ארום הענגען א גאנץ זומער, איך הער זאגן, ער הענגט ארום אין אלע רעסטעראנטן מיט בחורים, נאר וואס? הער, ליסן, קיינער וויל נישט צוהעלפן? עט עץ באצאלן די פרייז. יעדער לעבט אין וואסערא וועלט ער וויל לעבן, און אונז לעבן מיר אין א וועלט וואס אונז האבן מיר זיך אליינס באשאפן, נעבעך, א משוגענע וועלט, אז אלע קינדער זענען הפקר. אזוי ווי יעצט כאפט מען אז מ'האט יעדן איינעם פאראורטיילט אומזינסט, איז דא איינער, דזשעסי פרידמאן, ער האט אויכעט, נאך צוועלף יאר זיצן האט ער געפיילט א קאמפלעינט אז ס'איז נישט אמת, ער זיצט אומזינסט, און מ'האט אים געוואלט ארויסלאזן, געגאנגען די ניו יארק טיימס האבן געמאכט גענוג אינוועסטיגעישן, און מ'האט אים צוריקגעטראגן ווי ער באלאנגט. מ'זעט אז ס'איז יא אמת אלעס וואס מ'האט געזאגט אויף אים. יעצט. ס'איז דא זייער א וויכטיגע זאך וואס מ'דארף וויסן, ס'איז דא א רב, א לאבאוויטשער, ער איז גאר גאר א גרויסער תלמיד חכם, און ער הייסט ראביי ברוך לעשער, ער איז אזוי ווי א פייער לעשער, ער לעשט דעם פייער, ער צינדט עס אן, אבער ער הייסט לעשער. דער ברוך לעשער איז א לאבאוויטשער איד מיט א ווייסע בארד, ער איז געווען אין אויסטראליע אסאך יארן, יעצט אין אויסטראליע האב איך ענק שוין פארציילט, איינער האט מיך גענומען דארטן אז איך זאל מאכן א מקווה, און איך האב דארטן אנגעהויבן צו רעדן וועגן די עניינים, און ס'איז געווארן אזא מין מאוומענט, ווייל גראדע דער ליבאוויטשער וואס ער פירט די מקווה, איז ער איז מורא'דיג צופרידן געווען פון אלע תיקונים וואס כ'האב אים געהייסן מאכן, און ער קען מיר נישט גענוג באדאנקען, און ער איז געווארן פון מיינע חסידים אז מען דארף וואטשן די קינדער. פון דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן אין אוסטראליע, עס איז געקומען פארווארד מענטשן אז מען האט זיי מאלעסטעד, ס'איז געווען נעבעך א חורבן. איך האב געטראפן דארטן צוויי בחורים וואס זענען ביידע אראפ פון וועג, זיי זאגן אז די מלמדים האבן מיט זיי געטשעפעט, און ס'איז געווארן א מאוומענט. עניוועי מען זעצט איין, איז דא דא א רב דער לעשער, דער פייער לעשער האט א פראבלעם, וואס איז זיין פראבלעם? פראבלעם איז זייער פשוט, ברוך לעשער, פראבלעם איז זייער פשוט, אויב דו ביסט געווען דארטן ראש ישיבה, דאס איז געווען זיין ערשטע ראש ישיבה פאזישאן, איז דאך א מורא'דיג אומגליק פארוואס ביסט נישט געקומען פאראויס, איז כדי ער זאל קענען באהאלטן זיין שייגעץ שטיק האט ער מחדש געווען א חידוש אז דער פלאצקער גאון אין די יונגע יארן האט אזא חידוש נישט געזאגט, ער האט געזאגט. פארוואס זאל איך יענעם איינזעצן, דאס קינד האט דאך הנאה געהאט פון דעם סעקס וואס מען האט געטון מיט. איך האב געזאגט, עס שטימט אביסל מיט א גמרא אויך, די גמרא זאגט אז מתעסק איז פטור, ווען איינער טוט אן עבירה ווען ער מתעסק איז פטור, א חוץ חלב מיט עריות שכן נהנה, אז מען עסט חלב, מתעסק, ער האלט אינמיטן עסן, און ס'ליגט חלב אויך, און ער האט נישט געכאפט וואס ער טוט, און ער האט עס געגעסן. איז ער חייב. פארוואס? ווייל ער האט הנאה געהאט. די זעלבע עריות. זאל מען זאגן ער טוט עריות מתעסק? קען מען נישט זאגן ניין ס'איז נאר געווען מתעסק ווייל ער האט הנאה געהאט. סאו די הנאה וואלט אים אויפגעוועקט אז ער טוט א זאך וואס מען טאר נישט. איז ער זאגט אויך די זעלבע. דאס קינד האט הנאה געהאט. וואס וויל מען נעבעך פון דעם פעדעפייל? און ער האט אויך געזאגט אז גוים וואוינען מיט זייערע דאגיס. גראדע אינטערעסאנט, פאריגע וואך האב איך פונקט געזאגט אין איינע פון מיינע דרשות, אז נאך א מזל אין וויליאמסבורג און אין בארא פארק האט מען נישט קיין דאגיס, אנישט וואלט ברוך מרדכי אריינגענומען דאגיס אין די קאר פאר א היטש און ער וואלט געוואוינט מיט די דאגיס. עניוועי, ער האט דאס געזאגט אלס א פאבליק סטעיטמענט, און דאס האט אזוי שלעכט בעקפייערט אז ס'איז אנבעליוועבל, ס'איז ממש נישט צום גלייבן. ווייל קודם כל וואס הייסט דו נעמסט א קינד ביסטו מאנס און דו זאגסט ער האט הנאה? דאס איז דאס איז דאך אזא משוגענער סטעיטמענט צו זאגן אז ס'איז נישט דא דאס גלייכן ס'איז ס'איז ס'איז ביי מיר נישט צו פארשטיין ווי א איד פון העכער פופציג זאל זיין אזא בהמה איך מיין דאס איז פיו הכשילו און נאכדעם ווי קומסטו אריין צו זאגן אז גוים וואוינען מיט די הינט דאס איז אזוי געבן זיי זיך אויס זייער סעקשועל דיזייער דאס איז דו ווייסט דו, אונז האמיר דאך גענוג צרות פון אנטיסעמיטן, אונז האמיר גענוג צרות אז ביי אונז איז דא סעקשועל קריימס, זוכסטו נאך צרות? און ס'איז דען אמת? כ'מיין, דו האסט פרוף אז גוים וואוינען מיט הינט? זיי וואוינען נישט מיט הינט, זיי גייען זיי קויפן א צייטונג און זיי גייען נעמען א א זונה, איטס א ווערי בעד סטעיט. קיצור, מ'האט אויף אים געלייגט א דרוק פון די גאנצע וועלט, און ער האט צוריקגעצויגן. יעצט בנוגע לגבי אונז, יעדער ווייסט אז מען ציעט צוריק, ציעט מען צוריק אנדער פרעשור. כ'וויל זאגן פאר ליובאוויטש, עטס זענטס א וועלט מאכט, א ווארלד פאוער, עטס דארפטס מאכן א זאך אז יעדער רב וואס ס'וויל אישוען א סטעיטמענט זאל מוזן דורכגיין א באורד פון צען אדער פופצן אלטע רעבייס, באזעצטע מענטשן און כלל טוערס, און נאר דעמאלטס זאל מען קענען אישען א סטעיטמענט, ווייל יעדער משוגענער טאם דיק און הערי אישעד א סטעיטמענט פאלט עטס אראפ. עטס האטס געהאט א דורכפאל אין קאלאני אין אלבעני אז דער ווייס האט מאלעסטעט אפאר קינדער, עטס האטס געהאט דורכפעלער איבעראל אין אסטראליע, זענט עטס זייער בשפל המצב ווייל איינער פון די ראש בית דין האט אויסגעשריגן הויעך ברבים אז מען זאל דעם און דעם מרחק זיין, נישט געזאגט קיין נאמען נאר דער וואס ער גייט אין קאורט קעגן סעקשועל אביוז, און נאכדעם האט עטס דא אין די גאנצע וועלט ווי ס'דא לעבאוויטש איז דא נארמאלע און ס'דא משוגעים און די משוגעים הארגענען אוועק די נארמאלע. סאו איך וויל ענק זאגן די הארעוואניע וואס ענקער רבי האט אריינגעלייגט אין ענק און ער האט ענק געזאגט אז עטס האטס אויפצוטוהן פאר אידישקייט הארגעט עס נישט יעצט אוועק. עטס ווילטס אויסזעהן אזוי ווי סאטמאר? די רבי האט אריינגעלייגט אין אונז דרייסיג יאר כוחות ער האט אנגעהויבן ביי די פינף און פופציג און ער האט אריינגעלייגט אין אונז כוחות. און וואס ער האט פארלאנגט פון אונז, און איינע פון די זאכן איז געווען אז מלמדים זאלן נישט טאטשן קינדער, מען זאל לערנען מיט די קינדער, מען האט אים אנגעפיפן נאך בחייו, און נאכדעם האט מען גענומען געלט פון באנק לאומי נאך בחייו צו בויען דעם גרויסן הייליגן שטאט קרית יואל, סאו וואס וואס ווילט עטץ פון די וויזשניץ און די בעלז וואס זיי נעמען געלט פון די מדינה, זיי זאגן אויכעט איך וויל בויען תורה, איך נעם עס נישט אויף צו גיין קארטן שפילן, סאו וואס איז אנדערש אז סאטמאר האט גענומען פון באנק לאומי, צו דער בעלזער נעמט פון די מדינת ישראל, איטס אלל די סעים, באנק לאומי איז געבעקט ביי מדינת ישראל און די גרעסטע שעירהאלדער איז מדינת ישראל. סא אונז האמער נאך בחייו אויף די שטיק דעם רבי'ן מיט זיין גאנצע שיטה, חוץ אפאר יחידים. און נאכדעם ווען ער איז אוועק, נעבעך די רבי האט מען אינגאנצען בוגד געווען. מ'האט זיך געזעצט אויף זיין פלאץ האט מען געזעצט צוויי שקצים און זיי זענען מרים יד בתורת משה, זיי זאגען תורת משה געוען ביז אונז, אונז זעמער כת ש"ץ און יעצט גענדיגט תורת משה חס ושלום. יעצט איז אהרן איז. אלקינו ואלקי אבותינו און זאליקע איז אויכעט אלקינו ואלקי אבותינו זיי פירן די וועלט סאו אז עטס ווילטס נישט אז חבד זאל אזוי אויסזעהן עטס ווילטס נאך ס'זאל בלייבן א טרעיס פונעם חינוך וואס די רבי האט ענק געגעבן און אזוי ווי די רבי האט געזאגט אז דאס איז א השפעה וואס דאס ציעט זיך צוריק ביז צום אלטן רעבן און ביז צום הייליגן בעל שם טוב און דער בעל שם טוב ציעט זיך צוריק אז ביז אחיה השילוני, און אחיה השילוני איז געווען די רבי פון ר' שמעון בן יוחאי, און אחיה השילוני איז געווען א נביא, ער איז געווען זייער נאנט צו קבלת התורה, סאו אונז זעמער אפשר דער פערדער דער פיפטער דור פון קבלת התורה, אויב אונז האבן זיך ציען צום דרך הבעל שם. סאו איך וויל ענק בעטן א טובה, מאכטס א קאמיטי, קיינער אין חבד טאר נישט אישון קיין סטעיטמענט, נאר עס זאל דורכגיין די העדקוואדער און זיי מעגן אישון א סטעיטמענט, און די העדקוואדער בעט איך א פערזענדליכע טובה, אויב ס'איז געווען זנות קומטס ארויס דערמיט, פייט אגענסט איט און דיפעים און טו דערנידריגן דער רב וואס האט עס צוגעלאזט און דער חזיר וואס האט עס געטון. און דאונט סטיק אפ פאר חזירים ביקאוז יור נאט גאנא גאו גוד דיס וועי. קוק די קאטוילישע קירכע להבדיל זענען מודה זיי האבן נישט קיין ברירה, זיי האבן פארלוירן א דריטל פון זייער באפעלקערונג, זיי האבן פארלוירן כמעט הונדערט און פופציג מיליאן מענטשן וואס זיי גלייבן היינט נישט אין די קירכע מער. עטס האטס נישט אזויפיל צו פארלירן און פארגעסט נישט נאך א זאך עטס האטס נאך נישט אריינגעברענגט אזויפיל אידן תחת כנפי השכינה אז עטס זאלטס קענען פארלירן אזויפיל. אידן. סא טוטס א טובה, האלטס אין קינדער רחמים, און לאז נישט יעדער געבן א סטעיטמענט. ווייל וואס עטס כאפטס נישט איז, ווען ער געט א סטעיטמענט געט ער נישט א פערסאנעל סטעיטמענט, ס'איז נישט ברוך לעשר, ער געט א סטעיטמענט אונטערן נאמען פון חבד. און אונטערן נאמען פון חב"ד איז דא שווערע הונדערטער טויזענטער אידן איבער די גאנצע וועלט, און אפשר א מיליאן אידן אויך. סא פליז וואטש וואט יור דואינג. יעצט איז דא זייער א וויכטיגער מעסעדזש וואס די קראון הייטס וואטש, זיי רופן זיך אן די דזשואיש וואטש, האט ארויסגעגעבן א ביוטיפול ווידיאו, אז ס'איז שוין נישט היינט אזוי ווי אמאל, אז אמאל פלעגט מען אלעס סוויפן אנדער די קארפעט, און היינט גייט אלעס ארויסקומען. דאס הייסט א פרענדלי מעסעדזש טו קעמפ סאמער קאונסלערס, און ס'רעדט דארטן מיסטער סיוואלד, און ס'רעדט דארטן א סייקאלעדזשיסט, ס'איז ס'איז זעהר א שיינע זאך, ס'איז ממש כ'האב הנאה דערפון. ס'איז נאר דא איין קלייניקייט וואס איך וויל מעורר זיין, דער סיוואלד, און די חברה וואס זענען דארטן, זיי זענען געגאנגען זיי האבן איינגעלאדן טשארלס היינס אויף קראון הייטס מיט א יאר צוויי צוריק, און זיי זענען געווען די וואס זענען געגאנגען צו אים אין אפיס און זיי האבן געדרייווט דיעלס מיט אים, און זיי רעדן מיט אזא שטארקייט מ'וועט יעדן ארעסטן מ'וועט היינט ארעסטן, כ'האב זיי נאר געוואלט זאגן דאונט טאלק סאו ביג, קודם כל מ'וועט נישט ארעסטן, מ'האט בסך הכל ארעסטעט אפאר מענטשן וואס זיי האבן געוואלט, ליובאוויטש האט געארבעט אז מ'זאל, די סיוואלד האט געארבעט, מען זאל אים ארעסטן, און די איבריגע חזירים דרייען זיך נאך זייער שיין אין די גאס. סאו רעד נישט אזוי גרויס אז מ'וועט יעדן ארעסטן. ארעסטן אפאר אירע. איטס אן אנפארטשענעט מיסטעיק דעט יו מעיד אז עטס זענטס געגאנגען מיט טשארלס היינס, מיטן גרעסטן פארברעכער, מיטן גרעסטן לאו-לייף, מיטן גרעסטן עקסטארשעניסט זענט עטס געגאנגען. און עטס האטס מיט אים מיטגעטאנצט, ס'איז א שעים וואס עטס האטס געטוהן, קודם וועט מען נישט ארעסטן און נאכדעם ווען מ'וועט שוין יא ארעסטן וועט מען אים ארויסלאזן עניוועי, מ'וועט אים געבן זעקס חדשים, דעטס קאלד אן ארעסט, פאר דעם לוינט זיך אויסגעבן אזויפיל הונדערטער טויזענטער דאלער די עי זאלן ארבעטן מיט אלעם? ס'איז א דזשאוק די גאנצע סיסטעם, עטס האטס געמיינט עטס וועט זיין א פרענד מיט טשארלס היינס וועט עטס האבן א ווארט מ'וועט קענען ארעסטן אפאר מענטשן, נאנאנאנאנאנאנא, דעטס נאטינג פאר כלל ישראל, דעטס פאר יור פערסענעל אינטערעסט. לויט ווי איך פארשטיי איז איינער פון דעם געווארן מאלעסטעד און מען האט געוואלט מען זאל אים אויפפיקן האט מען געמאכט א פרענדשיפ מיט טשארלס היינס יעצט וואס האט כלל ישראל פון דעם פרענדשיפ? אונז האמיר גארנישט דערפון, אונז האמיר אזויפיל אז ביז יעצט איז געווען מונקאטשער שטינקאטשער רב א ליעזאן קעגן אז די פעדעפיילס זאלן קענען עקזיסטירן יעצט איז דא נאך אן ארגאניזעישאן עס הייסט דזשואיש וואטש. ווי לאנג עטס וועט זיין מיט טשארלס היינס אינאיינעם וועט עטס אין ערגעץ נישט פארן עס וועט נישט זיין קיין ארדענונג. ס'וועט נאר זיין נאך אן ארגאניזעישן וואס ער איז געווארן א פרענד מיט דעם קרוק דעם קרימינעל טשארלס היינס און דאס איז זייער שלעכטע נייעס איטס אנבעליוועבל רעדן אזוי גרויס מ'וועט איינזעצן מ'וועט איינזעצן וועסט נישט איינזעצן וועסט גארנישט טוהן און נאכדעם וועט מען לויפן מיט ציאדעלע און מ'וועט אים דראפן די טשארדזשעס ס'וועט נישט זיין קיין ארדענונג וויאזוי לאנג טשארלס היינס וועט נישט ארויסגיין פונעם אפיס ענד עווריבאדי דעט וואז א פרענד וויט אים איז א סאספעקט דעט הי איז א קרימינעל ענד קאראפטעד, סאו ווי דאונט טראסט עני מאר עניבאדי. קענסט מאכן וויפיל ווידיאוס דו ווילסט. יעצט איך זאג נישט אז ער האט נישט געטון א גוטע זאך אז ער האט דאס געמאכט, ס'איז זייער גוט אז ער האט געמאכט דעם ווידיאו, באט יוזשעלי ווען דו נעמסט ארויס א גאן און דו ווילסט איינעם סטראשען געב מיר דאס געלט איף נאט אל שוט, מאך זיכער אז ס'טראפט נישט ארויס אפאר טראפן וואסער און ער באמערקט אז דאס איז גאר נישט קיין גאן וואס ס'שיסט בולעטס נאר דאס איז א וואטער גאן. קום נישט מיט אזאלכע גרויסע געסטראשעכצער ווען דו האסט נישט וואס צו דעליווערן און וויאזוי צו דעליווערן, און ווען דו אליינס האסט אויכעט סעלעקטיוו מענטשן וועם דו ווילסט איינזעצן און וועם דו ווילסט נישט איינזעצן, ס'איז דא גענוג פראבלעמס נאך אין קראונהייטס דעט יו דאונט דו עניטינג. דעם טאג וואס דו האסט איינגעלאדן טשארלס היינס אויף קראונהייטס האב איך געזען אז דאס גאנצע ארגענעזעישאן איז אויכעט נאך אן ארגענעזעישאן צום קאראפשן. יעצט ס'איז דא אין בעלזשום. געגאנגען איינער א טיטשער א פרוי זי האט געוואוינט מיט א סטודענט. און די גאנצע אראבישע וועלט איז זיך צוזאמגעקומען ווייל ס'איז געווען אן אראבישע סטודענט און זיי האבן איבערגעדרייט די שטאט מ'האט געמוזט צומאכן די שולע און מ'האט געמוזט נעמען דעם טיטשער און באהאלטן קיינער ווייסט נישט וואו זי איז ווייל מ'האט מורא די אראבער וועלן זי הרג'נען און מ'זעט אויף אלע בלאגס ווי זיי מאכן פראטעסטס די סקול וואס קלאוזד דאון ביפאר די טיים סאו למעשה דארף מען זיך שוין שעמען פאר די אראבער, פאר אחינו בני ישמעאל. ביי אונז ווען זאלי כהן האלט די פארברעכערס, די מלמדים די חזירים, צו ווען אהרן האלט זיי, נישט נאר דאס קיינער גייט נישט פראטעסטירן, זיי געבן נאך גאר ארויס א חרם, און יענער דארף נאך גאר זוכן וואו צו דאווענען מיט מנין, און אונז שרייען מיר אונז זעמער אתה בחרתני. יעצט, אונז זעמער אלע זייער העפליך און אונז וואטש מיר אז מ'זאל נישט האלטן קיינעם אין תפיסה, ס'איז זייער וויכטיג אז ער זאל ארויסגיין, יעדער סעקס אפענדער זאל זיך טרעפן אין די גאס, אין פלארידע איז געווען יעצט א מעשה, א מענטש ער איז געווען אן אפענדער, ער האט געטון וואס מען טאר נישט, בקיצור מען האט אים געגעבן דזשעיל, געזעסן אפאר יאר אין דזשעיל, און ער איז ארויסגעקומען, ער איז ארויסגעקומען איז ער געגאנגען אין א שאפינג סענטער, ער האט געזען דארטן א מיידעלע מיט א מאמען, האט ער געקלערט ער וועט זיך צוטשעפענען צו איר, האט ער גוטע פלייש אומזינסט, א פיין מיידעלע פון אכט יאר, זאגט ער אזוי פאר די מאמען וואלד יו לייק איי שוד באי יו א סענדוויטש, א בורגער סענדוויטש? ארויס, די מיידל זאגט יא מאמי איי וואנט א בורגער, ווייסט דאך שוין ווי ס'גייט, און די סוף איז געווען אז ער האט איר געקויפט א בורגער סענדוויטש פאר די מאמע מיטן קינד, און נאכדעם זאגט ער פאר די קינד כאפט איר אן די האנט אזוי קום איך גיי דיר קויפן א שיינעם דרעס, און ער גייט און ער האט זי ארויס גענומען פונעם וואלמארט, ער האט זי אוועק געפירט און ער האט זי גערעיפט, כדי זי זאל נישט קענען פארציילן האט ער זי דערהארגעט אויף טויט, די מאמע זעט דאס קינד קומט נישט צוריק לויפט זי אים שנעל זוכן, ווייל ער האט געזאגט איך ברענג צוריק דיין קינד דא. געזאגט איך האט זי געזעהן ער קומט נישט איז מען געלאפן און מ'האט אנגעהויבן צו זוכן מ'האט גראד ארויסגענומען די ווידיאו קעמערעס פון סטאר און מ'האט דעם מענטש ארעסטעט.
וואס לערנט אונז דאס? דאס לערנט אונז אפאר זאכן. די ערשטע זאך לערנט עס אונז אז היינט זענען די פעדאפיילס געווארן קלוגער ווי אמאל, כדי מ'זאל נישט קענען זיי ארויסשטעלן אויף א סטענד די וויקטימס, הרג'נען זיי זיי אויך. גענדיגט.

האסט שוין געלייגט אן אויג אויף א קינד? יעצט קוקט ווי משוגע ער איז, אזוי ווי ער האט נעבעך געשריגן דער קליין. קליין האט געזאגט אזוי, ווען איך ריטש מיין טארגעט זעה איך גארנישט, איך זעה נישט א באשעפער חלילה, דאס מיינט ער זעהט נישט קיין ארבעניש, ער זעהט נישט ער איז אין מאנסי ער באס, ער זעהט נישט מיטפארערס, ער זעהט גארנישט. און דאס איז די אויך, ער זעהט ער איז אין א וואלמארט, ער ווייסט ס'דא קעמערעס איבעראל, יעדע סקווער אינטש איז געוואטשט, ער זעהט אז ער האט גענומען דאס קינד פון די מאמע, די מאמע האט געזעהן זיין פול דעסקריפשאן,

נעקסטע יאר אין פינף יאר ארום און נאכדעם זיצען פון דעם דזשעיל וועט ער נאך זיין א חזן און ער זעט מורא מוז איצט שטיין אויף א סטענדערט און איר הרג'נען. די פעדעפיילס האבן איין עצה. קיפ אים אףף די סטריטס. האלט אים אין דזשעיל ביז ער פייגערט. יעצט כ'האב ענק שוין געזאגט אז ס'איז דא אזא מין זאך ס'הייסט EMES מען טשעקט אויף יעדן מענטש וואס מען הייערט אין א מוסד טשעקט מען אים אויס צו איז ער נישט קיין רעדזשיסטערט סעקס אפענדער דאס שטייט פאר EMES איז עדזשוקעיטינג מוסדות אן עראדיקעיטינג סעקס אביוז. ס'איז א פראגרעם וואס ס'ווערט געראנט ביי פראפעשענעלס און ביי די פאליס. עניוועי ס'איז געווען א מוסד וואס האט געגעבן מ'זאל אויסטשעקן זייערע קאונסלערס און מ'האט געטראפן אז איינער איז גאר א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער אין אן אנדערע סטעיט. סאו וואס מ'דארף וויסן איז, אונז דארף מיר אויך האבן די זעלבע פאליסי, אונז קען מיר יעדן, אונז דארף מיר נישט האבן א בעיס פון גאנץ אמעריקע, אונז קען מיר זאגן דאך איינער דעם אנדערן. נאר אונז האמער א פראבלעם אונז קען מיר דאס נישט טוהן ווייל טאמער טומער דאס דארף מען ארויסווארפן זיבעציג פראצענט מלמדים מיט מחנכים און כלל טיערס אזוי ווי אויך די גאנצע ראזענבערג משפחה דארף מען ארויסווארפן פון קעמפ און די אהרונים האבן זיך זייערע פראבלעמען וועם זיי דארפן ארויסווארפן און ביפאר יו נאו דארף מען מענדעלע חזיר ארויסווארפן מען דארף ארויסווארפן זיין שוואגער די מייזעלס דארף מען ארויסווארפן סאו בקיצור ווען אונז גיימער אנהייבן דאס צו טוהן זעמער פיניש. איך האב געזען אמאל זייער א שיין ווארט פונעם מיטלער רעבן ער זאגט פארוואס האבן די אנשי כנסת הגדולה געקענט מבטל זיין יצר הרע פון עבודה זרה און פון מינות האבן זיי נישט געקענט ביי מינות האבן זיי געמאכט א ברכה ולמלשינים ולמלשינים אל תהי תקוה זאגט ער א מוראדיגע זאך ווייל מינות האט אן אחיזה אין די תורה. וואס איז א חילוק צווישן א כפירה עבודה זרה און מינות? כפירה איז איך זאג חלילה ס'נישט דא קיין באשעפער חס ושלום, צו איך זאג די תורה חלילה נישט מן השמים, ס'מכחיש דעם אמת, דאס האבן די חזל געקענט ארויסרייסן, אבער א מין, א מין טייטשט דאס אריין אין די תורה, נו אז דו ווילסט אויסרייסן די מינות מוזטו חלילה אויסרייסן די תורה, און דאס האבן די חזל נישט געקענט, קיינער קען נישט אויסרייסן די תורה, איז במילא דאס איז דער חילוק צווישן מינות און עבודה זרה, און זעלבע דא אויכעט. אונז קען מען נישט אויסרייסן די פעדעפיילס ווייל זיי זענען אזוי אינפעסטעד ס'איז נישט דא איין משפחה פון מחנכים מיט מלמדים יעצט און נאך זייערע זיידעס און די עלטער זיידעס וואס זיי לעבן שוין נישט וואס זיי זענען ליידער נישט פארכאפט אין פעדעפיליע סאו ווען דו גייסט ארויסנעמען יעצט די אלע חזירים צו וועמען ס'איז דא א שלעכטער נאמען דארפסטו טוישן זיבעציג פראצענט פון אלע מחנכים, מלמדים, מגידי שיעורים. און דאס איז זייער שווער צו טוהן. פארוואס? ווייל עטס גייט זיך שלאגן מיט סעווענטי פערסענט אוו די פיפל. סאו ווילט עטס ענדערש מאכן א שווייג. באט דאונט ווארי, צוביסלעך איטס ברעיקינג דאון און ס'וועט קומען אפאר לאוסוטס. דאונט ווארי. ס'איז א שטאטע מלחמה אבער מ'וועט עס מירצעשעם געווינען. אבער ס'איז דא שוין היינט העלפ אז מ'גייט צו אזא קאמפיוטער און מ'קוקט צו ס'איז דא איינער א רעדזשיסטערד פעדעפייל און טאמער יא ווארפט מען אים ארויס און אויף דעם חשבון געבט היינט די אינשורענס געבן זיי היינט צוואַנציק פראצענט ביליגער אינשורענס, און דאס איז א מורא'דיגע געווינס פאר יעדע ישיבה, א ישיבה צאלט הונדערטער טויזענטער דאלער אינשורענס. יעצט איז דא נאך א זאך, ס'איז דא די דזשעי טי עי, דאס איז די דזשואיש טעלעגרעף אסאסיעישאן, זיי געבן אונז איבער אידישע נייעס, זאגן זיי אז ס'איז געווען א מלמד וואס ער איז געווען אין מענדעלע חזר'ס שטאט אין אמסטערדאם, דער חזר האט דארט געפאטשקעט קינדער, און די שול איז גראד געגאנגען צו די פאליס, זיי האבן נישט געמאכט קיין קונצן, היינט מאכט מען שוין נישט קיין קונצן, קיינער וויל נישט זיצן פאר יענעם אין תפיסה, אין סאטמאר מאכט מען נאך קונצן און אין די היימישע פלעצער, אזוי ווי איך האב געזאגט ווייל ס'איז פולי אינפעסטעד, פארשטייסט? זאל שרול האגער פראבירן צו גיין צו די פאליס, די חברה האבן אנגעהויבן צו שרייען, דו חזר, דו וואס האסטו געטון מיט אונז? וואס האסטו געטון מיט די פראמאוויטשעס? וואס האסטו געטון מיט די פראנצוזעס? און וואס האסטו געטון מיט די פינקעסאוויטשעס? און וואס האסטו געטון מיט ראזענפעלד? און וואס האסטו געטון מיט די פרוי וואס דו האסט געכאפט בהוד יפיה? דו ביסט פינישד! מענטשן קאלן מיך אפ, דו ווייסט נישט וואסערע מאמענטום דער מענטש פארלירט, דו ווייסט נישט וויאזוי ער וועט קענען זיין רבי, מען לאכט פון אים אין פנים, זיי זאגן ער וועט מוזן נעמען אזא עליע נעים ער זאל פארענטפערן אלע זיינע משוגענע דרכים. עניוועי, איז דא א מלמד וואס ער הייסט אפרים ס. און ער האט אנגע'חזר'ט די קינדער, זיי זענען גראד געגאנגען צו די פאליס, יענער איז געוואויר געווארן אז מ'זוכט אים, איז ער אנטלאפן, ער איז צוריק געלאפן אויף ארץ ישראל, ער איז אין די צוואנציגער. יעצט קודם כל פארשטיי איך נישט, וואסא רעכט האט ער געהאט צו גיין אויף אמסטערדאם, דאס איז דעדיקעיטעד און מיוחד צו מענדעלע חזר, מענדעלע גייט דארט צו די וויטרינעס אין פראנט פון די סטארס און ער גייט דארט אריין און וואוינט מיט זיי, און איך הער זאגן ער פלעגט נאך מיטנעמען א ספר אויכעט, ער האט זיך נאך געמאכט הייליג אויכעט. סאו ווי קומט דער אפרים ס. צו גיין אין אזא פלאץ ווי מענדעלע אהנט די קהילה? וויאזוי זאגט רבי אהרן ער איז רב אויף מאנרא און די אלע גלילות און די גאנצע וועלט? מענדעלע חזר אהנט אמסטערדאם ווי קומסטו דארט אריינצוגיין דו שייגעץ דו אפרים? גוט אז מ'האט דיך געכאפט, גוט אז מ'זוכט דיך. נאכדעם וויל איך וויסן נאך א זאך, ווי קומט א אינגערמאן פון צוואַנציק צו גיין אויף אמסטערדאם פון ארץ ישראל צו זיין א מלמד? דו ווייסט וואס דארטן טוט זיך אין אמסטערדאם? עס איז סדום ועמורה אדמה צבויים מיט מצרים מיט קליפת כנען אלעס אינאיינעם, ווי קומסטו צו גיין אויף אזא פלאץ? נאכדעם אז דו ביסט דארט געווען האסטו דאך געהאט גענוג פון די וויטרינעס, סא דו האסט געהאט גענוג פון די נקבות, וואס ביסטו געלאפן נאך קינדער וואס דו טיטשסט זיי? עניוועי, מען זוכט אים יעצט, מען גייט אים אויפפיקן פון ארץ ישראל. רבותי, ס'איז מער נישט קיין הפקר וועלט, די זאכן וועלן זיך ענדיגן. יעצט, ס'דא אין מאנסי האט מען געגעבן פאר א איד אכט יאר, ס'האט געהייסן מ'עט אים געבן עלף יאר, אבער מ'האט אים געגעבן נאר אכט יאר. ער האט צוויי נעמען, איז נאכנישט קלאר פונקטליך וויאזוי ער הייסט. ס'הייסט אז ער איז א שומר אמונים, ער איז א סופר גאר, ער הייסט קאהן, און ער האט נאך א נאמען, אבער זיין נאמען, די ליגעל נאמען איז דוד קאהן, ער איז געקומען דא אפאר יאר צוריק און ער איז פארבליבן דא. און ער איז זעכציג יאהר אלט, און ער האט געטשעפעט א מיידל פון צוועלף ביז די פופצען, די מיידל איז יעצט איין און צוואנציג איז זי געקומען פאראויס, און מ'האט אים געגעבן אכט יאהר, עניוועי, למעשה ער וואוינט אויף סיקסטי פייוו סעדל ריווער ראוד, למעשה אבער וואס אונז פארשטיי מיר נישט באמת איז א קלייניקייט. פארוואס האט ער באקומען אכט יאר? נישט וואס אונז זעמיר ברוגז ער האט באקומען אכט יאר, נאר אונז פארשטיי מיר נישט פארוואס משה טורנער וואס האט געטון די זעלביגע זאכן האט נישט באקומען מער ווי צו זיין א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער. ס'איז אנבעליוועבל. נאכדעם פארשטיי מיר נישט נאך א זאך, שמואל דים צוויי און דרייסיג יאר אלט האט ווייעלעיטעד פראבעישאן, קודם אז ער האט באקומען נאר פראבעישאן איז אויכעט אן עוולה, און יעצט אז ער האט עס ווייעלעיטעד האט ער באקומען זעקס חדשים אין א קאונטי דזשעיל, פארוואס זאל יענער באקומען אזויפיל יארן? פארוואס קומט זיך יענעם אכט יאר און אים קומט זיך זעקס חדשים? די תירוץ איז דאס איז האגער, דאס איז ישראל האגער המצרי, די חברה האבן וואס דאס הייסט. א פאוערפול וואוט, א וואוטינג פאוער, און אונז מיר דאס אפשטעלן בלי נדר. מאטעלע מיט זיין באטעלע. מאטעלע האט אמאל געזאגט ברבים, ער האט געזאגט יעדער זאל אויסלעשן די טעיפס איך וויל עפעס זאגן, ס'איז געווען אמאל א מלוה מלכה אין בארא פארק, האט ער געזאגט אין אמת'ן אריין, אזוי ווי אונז האמיר נישט קיין וואוט אין די סקול באורד מעג מען גנב'ענען געלט פון די הייזער, מען מעג זאגן ליגנט, מען מעג האבן צוויי מענטשן דארטן, א טענענט, און כאטשיג מען געט נישט איין, אבער ער האט געזאגט איך בעט קיינער זאל דאס נישט אויפכאפן. ער איז אזא רומענישער מארעמארישער פויער אז ס'איז נישט צום גלייבן. און דאס האב איך אליין געהערט. און דעמאלטס האב איך געזען אז ער איז א לאו-לייף. זיין טאטע דער אמרי חיים פלעגט אלץ זאגן אז מען דארף האבן משא ומתן באמונה. ער פלעגט אלץ רעדן ווי ווייט מען דארף אבאכט געבן פאר א חילול השם. ער האט אמאל געזאגט זיי מישן אריין מער וואסער אין די מילך, זאגט ער, אינדערפרי ווען איך טרינק אביסל מילך, שלאג איך מיך איך זאל נישט ווערן קיין שונא ישראל, איך זאל נאך ווייטער ליב האבן א איד, געווען א מענטש וואס ער האט געוויסט געלט איז געלט אבער ס'איז נישט, מ'קען נישט טון אלעס וואס מ'וויל, דער מארמארישער פויער מאטעל האט געזאגט מ'מעג גנב'ענען געלט, על פי הלכה מעג מען זאגט ער, פארוואס ווייל אזוי ווי די געלט גייט דאך פון די הייזער אויף סקול טעקס און אונז האמיר נישט קיין שום רעכט, ער האט ווייניג געגנב'עט דער מארעמארישער גנב האט ער געזאגט אז מען מעג, דאס זענען די היינטיגע רבנים, מ'וואלט זיי געדארפט אויפפיקן און איינזעצן, מען האט אים אריין געלאזט מעבר לים און ער איז אנטלאפן פון היטלער'ס מלחמה, מען האט אים געגעבן דא צו פרעסן און צו פאפן און ער איז געווארן א מולטי מיליאנער די רייכסטער פון די דריי רייכסטע טעקס פעיערס אין ראקלענד קאונטי און ער לערנט אויס אז מען מעג גנב'ענען. יעצט דער מאטעלע באטעלע. האט ער אויסגעלערנט נאך א זאך, מיר האט דערציילט איינער, איך וויל נישט זאגן יעצט זיין נאמען אויפן האטליין, ווייל אז די פעדס הערן עס, נו באלד האבן זיי יענעם אהער רופן, האט ער אים געזאגט, אז ער האט געהאט עפעס א סכסוך עפעס איך ווייס מיט מיט עפעס א מענטש, איך ווייס נישט וואס ס'איז געווען, בדיני ממונות, זאגט אים מאטעלע באטעלע גיי צום שופט אהיים ביינאכט, זאגט ער רבי איר זענט משוגע איר מיינט איר זענט נאך אלץ מארמאריש, מען גייט צום שופט אהיים ביינאכט, איך גיי אהיים צום שופט ביינאכט בין איך אין זיין הויז אויפגעפיקט. אַ מאַרמאָרישער פּויער געקומען מעבר לים אַ צעצעלאָזטער, אַ צעצעווילדעוועטער יונג, און ער האָט לערנען דאָס דעם עולם. קיצור, יענער איז נישט געגאַנגען צום שופט, און ער איז געגאַנגען זיצן אַ יאָר צי אַנדערטהאַלבן, צי וויפיל ס'איז געווען, ס'איז נישט קיין חילוק. גיי צום שופט אַהיים ביינאַכט, ס'איז נישט געווען יעצט, ווען ס'איז נאָך געווען בשנים קדמוניות, ווען מ'האָט נאָך געהאַט אַ שוואַרצע באָרד. דער גערער רבי האָט אים אַמאָל געפרעגט, וויאַזוי זענט איר אַזוי ווייס געוואָרן? האָט אים געזען נאָך אַ פּאָר יאָר, זאָגט ער, דאָס איז צער גידול בנים, אוודאי, מ'האָט אַזאַ, ישראל האַגער המצרי, מ'האָט אַזעלכע. אייניקלעך ווי ישראל האגער'ס זון מענדעלע. וואו! ווייס קען מען ווערן? מען קען ווערן א קאלער וואס מען האט נאך קיינמאל נישט געזען אויף א בארד. אמאל איז ער ארויסגעקומען פון די מקווה איז ער געווען גרין ווייל יענער האט געלייגט צופיל פון דעי קעמיקעל וואס ס'הארגעט די באצילן, קלארין, איז ער געווארן גרין. גרין קען מען ווערן פון אזאלעכע קינדער און אייניקלעך. עניוועי. סא דער מאטעלע מיינט אז זיי קענען טון וואס זיי ווילן, זיי קענען גיין צום שופט אהיים ביינאכט, מען מעג גנב'ענען געלט פון די הייזער, אזוי מיינט ער, ביז ער האט זיך אויסלערנען, ער האט זיך אויסלערנען, איך האף ער האט לעבן גענוג לאנג אז ער האט עס נאך זעהן, ישראל האגער המצרי זיין זוהן דער שייגעץ האט עס אויך זעהן, ס'איז אמעריקע דא, דא נישט מארעמאריש און ראמענישע פערד. יעצט זעמיר ענדיגן מיט אביסל א דבר תורה, הגם אונז זעמיר נישט געמאכט אויף דבר תורה, איך זאג נאכמאל אונז זעמיר געמאכט אויף עקספאוזן פעדעפיליע און רעדן וואסערא פגם דאס מאכט אויפן קינד אויף א גאנץ לעבן. יעצט שטייט ותעצור המגיפה מעל בני ישראל, ס'האט זיך אויפגעהאלטן די מגיפה, דאס איז געווען פאריגע וואך, ויהיו המתים במגיפה ארבעה ועשרים אלף, ס'איז געווען פֿיר און צוואַנציק טויזנט מתים. יעצט די ספרים פרעגן א קשיא, ס'וואלט געדארפט שטיין קודם ויהיו המתים במגיפה ארבעה ועשרים אלף ותעצור המגיפה. קודם וואלט געדארפט שטיין וויפיל מענטשן זענען געשטארבן און נאכדעם ס'האט זיך אפגעשטעלט. נאכדעם איז דא נאך א קשיא, שטייט ותעצור המגיפה, און ביי קורח שטייט והמגיפה נעצרה. וואס איז דער חילוק צווישן ותעצור המגיפה און מגיפה נעצרה? יעצט, ס'ווערט געברענגט פון רמ"ע מפאנו, און אויך אין ספר חסד לאברהם מעיין חמישי נהר כ"ה, און ס'ווערט צוגעברענגט אין ר' חיים וויטאל. די פֿיר און צוואַנציק טויזנט זענען יעצט געשטארבן וועגן זנות זיי זענען נאכאמאל נתגלגל געווארן אין די פֿיר און צוואַנציק טויזנט תלמידים פון רבי עקיבא, דעמאלטס זענען זיי נאכאמאל געשטארבן.
איז במילא דאס וואס ס'שטייט ותעצור המגפה מיינט מען צייטווייליג, ווייל ס'וועט נאך קומען נאך א מגפה אויב מ'וועט זינדיגן. ביי קורח'ן איז שוין געווען והמגפה נעצרה, דאס איז שוין געווען אויף אייביג ווייל קורח איז שוין געזינקען אונטער דר'ערד, און במילא ותעצור המגפה זאגט אונז אויכעט.

ער איז געווען א גרויסער הער און ער איז געווען זייער רייך און זיין ווייב האט אים גע'ירש'נט, זי איז געווען די גלגול פון כזבי, און זי האט אמאל געוואלט מכשיל זיין רבי עקיבא מיט זנות און ער האט געלאכט, ער האט א שפיי געטאן און געלאכט, פרעגט זי אים פארוואס האסטו א שפיי געטאן, זאגט ער ווייל איך קוק דיך אן, דו עסט שקצים ורמשים, איך עקל זיך פון, נאכדעם האט זי געפרעגט פארוואס האסטו געלאכט, האט ער געזאגט ווייל איך זע די סוף וועט זיין אז דו וועסט דיך מגייר זיין און דו וועסט נאך זיין מיין ווייב, און אזוי איז טאקע געווען אז זי האט אויסגעהאלטן די ישיבה פון רבי עקיבא. אזוי שטייט אין מסכת נדרים דף נ' עמוד ב'. יעצט ווערט אויך געברענגט אין חיד"א, ער האט א ספר פתח עינים אויף מסכת קידושין דף מ' עמוד א', ברענגט דארטן די גמרא א מעשה אז עפעס א מטרוניתא האט געוואלט זינדיגן מיט רב כהנא, איז ער אראפגעשפרינגען פונעם דאך און אליהו הנביא געקומען און ער האט אים מציל געווען. עס ווערט געברענגט אין ספר גלגולי נשמות פון רמ"ע מפאנו. אז ער האט מקבל געווען פונעם מהר"י סרוק, איז געווען איינער פון די ראשונים, ער ווערט געברענגט אין בית יוסף כסדר, אז די מטרוניתא איז געווען א גלגול פון כזבי, און רב כהנא איז געווען א ניצוץ פון פנחס, געווען א כהן, און וועגן דעם האט זי אים געוואלט מכשיל זיין, ווייל ער האט זי געהארגעט. איז געקומען אליהו הנביא און ער האט אים מציל געווען, ווייל פנחס איז דאך אליהו הנביא. עס איז דא אויף די אגדות הש"ס פון בן יהוידע פון רבי יוסף חיים פון באגדאד ער ברענגט די גאנצע אריכות דארט. יעצט די רמ"ע מפאנו זאגט נאך א חידוש אז די עורבים די פייגעלעך וואס האבן געשפייזט אליהו הנביא זענען געווען פון די אנשי שבט שמעון, וואס זיי האבן פוגע געווען אין פנחס'ן ווען ער האט געהארגעט זמרי און כזבי, ס'איז נישט געגאנגען אזוי גרינג, מיינט נישט דער אלטער אזיאטישער מארמאראשער וועג אז מ'זאל דיפענדן פעדאפיילס און מ'זאל נעמען די אלע עדוואקעטס און מ'זאל זיי טרייען צו דיפעימען און באגראבן, דאס איז געווען דעמאלטס אויך, ס'איז געווען מענטשן וואס האבן אים געשטויסן און געשלאגן און די אלע זענען געווען. מגולגל געווארן אין די פייגעלעך יארן יארן, ביז דעמאלטס האבן זיי אים געברענגט צו עסן פאר אליהו הנביא, איז ער געווארן א כפרה אויף זייער זינד. כ'האב געהערט זאגן אז די. דער ערשטער באבובער רב רבי שלמה'לע, רבי שלמה'לע באבובער. ער איז געווען רב קודם אין ווישניצע. מען האט אים אנגעטון גרויסע יסורים מיט צרות, בקיצור ער איז אנטלאפן פון דארט. נאכדעם האט ער געוואוינט אין באבוב. געהערט זאגן אז אמאל איז אים א הונט נאכגעלאפן אין די גאס אין באבוב, און ער האט מורא געהאט דער הונט זאל אים נישט בייסן, האט ער אים דערלאנגט א שטויס פארן הונט, דער הונט האט געשריגן, געקוויטשעט און ער איז געלאפן ביז צום ערשטן גארביטש פלאץ און דארט האט ער זיך אראפגעלייגט און ער איז געשטארבן, האט דער באבובער רב געזאגט, דאס איז איינער פון די בעלי בתים פון ווישניצע. זיי האבן אים אנגעטון צרות, און יעצט זענען זיי געקומען, זיי האבן געדארפט האבן א תיקון, איז ער מגולגל געווארן אין א הונט, און ער האט אים צוריק באצאלט מיט דעם שטויס. ס'האט די זעלבע דא אויך געווען, די עורבים האבן אים געמוזט געבן צו עסן וואס זיי האבן אים געשטויסן. און וויזשניצער רבי קומען דא חתונה מאכן, נישט גענומען דעם סיגוטער פאר א מחותן, קיינער האט דעם איד דעם סיגוטער דעם ברך משה נישט געוואלט, געהאט וואוילע קינדער אבער קיינער האט אים נישט געוואלט, און זיי געקומען דא אויף אמעריקע, און קומען די סאטמארע חיות, מען האט אים געשטויסן. טשע! וואס שטויסט אים? בסך הכל זענען דעם סיגוטער'ס מחותן אדער ס'איז אזאלעכע אנטעימד ענימעלס אז ס'איז נישט דא די פויער וואס מארמאראש האט ארויסגעגעבן, אזאלעכע פויערן איטס אנבעליוועבל. איך וויל אויך געבן חיזוק פאר די טאטעס און די מאמעס וואס זיי קומען פארווערד און די וויקטעמס און זאלסט וויסן שטייט פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן זאגט רש"י לפי שהיו השבטים מבזין אותו הראיתם בן פוטי זה שפטפט אבי אמו עגלים לעבודה זרה, הרג נשיא שבט מישראל, לפיכך בא הכתוב ויחסו אחר אהרן. מען האט אים געטשעפעט, הע, קוק דער שטאפער, הע, סאקמארע מארמאראשע וועגן וויאזוי מען טוט עס. ער האט דאך אין אוקריינע א גויטע, א שיקסע, ער, וואס הייסט, דער בעלזער רב, איז דאך אן אויסגעוועפטער איד, ר' משה פיינשטיין אן עם הארץ. וויאזוי קוקט דער שטאפער? זיין זיידע האט געשטאפט קעלבלעך פאר עבודה זרה, ווייל אלעזר האט גענומען מבנות פוטיאל, איז דא צוויי טייטשן, איינס איז שפטפט עגלים לעבודה זרה, ווייל ער איז געווען מזרע יתרו, און איינס איז מבנות פוטיאל, דאס איז יוסף הצדיק שפטפט ביצרו. עניוועי, איז די חברה האבן אים אנגעהויבן צו דערווייזען. שטייט אין כלי יקר אזוי. די תורה שרייבט ארויס די אלע זאכן באריכות, אז ער איז געגאנגען מקנא זיין קנאת השם צבקות און ער האט נישט חושש געווען אז די ליצני הדור, די סאקמער אזיאטישע מארמאראשע חברה וועלן אים עפעס זאגן, ווייל כאטשיג ער איז א זון פון אלעזר וואס ער האט גענומען פון די טעכטער פון פוטיאל, און אויכעט זיין טאטע האט חתונה געהאט מיט א טאכטער פון א גויטע, א גויטע לעבודה זרה, אין אוקריינע האט ער געהאט א גויטע, שטעל דיר פאר ער האט דארט נישט רצים, הא?
עניוועי, ער זאל גיין מאכן אזא קנאות אויף די מדינית, און נאכדעם האט ער געוויסט וועט מען אים זאגן דיין זיידע האט געשטאפט קעלבלעך פאר עבודה זרה און דו ביסט מקנא קעגן עבודה זרה, דו האסט א פראבלעם אז מען נעמט א מדינית ווען דיין זיידע האט עס געטון און דו האסט א פראבלעם אז מען דינט עבודה זרה, דיין זיידע האט דאך עס ער גענומען פון אזא משפחה וואס האט אויך די זעלבע געטון, סאו וויאזוי ביסטו מקנא אויף עבודה זרה? און נאכדעם דו ביסט נאך דער זון פון אהרן הכהן וואס ער האט געמאכט דעם עגל, איר הערט? דער אלטער אזיאטישער סאקמערע מארמאראשער וועג, א שיקסע אין אוקריינע, זיי האבן עס אליין געזען. עניוועי, דו ביסט דאך דער זון פון אהרן הכהן, און פון דעסטוועגן דאך האט ער נישט חושש געווען אויף די אלע זאכן, האט אים דער אייבישטער געשיקט א גריס און געזאגט, דו ביסט פנחס, ביסט בן אלעזר, אבער דו ביסט בן אהרן הכהן, דו דארפסט זיך גארנישט מורא האבן, און דער סוף איז געווען אז זיין כבוד איז נאך געווארן גרעסער און שטערקער. און ער האט זוכה געווען צו אזא זאך, כהונה, כאטשיג ס'איז שוין געווען, ער איז שוין געבוירן ווען מ'האט געגעבן די כהונה, און כאטשיג ער האט געהארגעט א מענטש, און א כהן שהרג את הנפש טאר נישט טון די עבודה. דאס לאזט אונז הערן אז מ'דארף נישט זיך רעכענען מיט גארנישט, נאר קוקן אויפ'ן כבוד פונעם אייבערשטן, און נאכדעם וועט זיין כבוד שוין אויך געהויבן ווערן. א מענטש זאל זיך קיינמאל נישט רעכענען, אה, ס'וועט נישט גוט זיין, שידוכים, דאס מיט יענץ, און א מענטש רעכנט אסאך מאל, כ'וועל טון אן עבירה לשמה, כ'מיין דאך גוטס אין אמת'ן, כ'מוז נאר אזוי טוהן ווייל טאמער נישט דעמאלטס וועט נישט גוט זיין, דארפסט דיך נישט רעכענען מיט דעם. שטייט די וואך אין די סדרה צרור את המדינים והכיתם אותם. כי צוררים הם בנכליהם, זאגט דער מדרש תנחומא, מכאן אמרו פון דא לערנען די חזל הבא להרגך השכם להרגו. ר' שמעון אומר ר' שמעון זאגט מנין אתה אומר שכל המחטיא את חברו קשה מן ההורגו פון וואנעט ווייס איך אז איינער מכשיל א חבר מיט אן עבירה איז ארגער ווי ער הרג'עט אים ההורגו בעולם הזה יש לו חלק לעולם הבא אז ער הרג'עט אים בעולם הזה האט ער דאך נאך א חלק לעולם הבא והמחטיא הורגו בעולם הזה ולעולם הבא. זאגט דער מדרש, שני אומות קדמו את ישראל בחרב ושניים בעבירה, צוויי פעלקער זענען געקומען קעגן די אידן מיט א שווערד און צוויי זענען געקומען זיי מכשיל זיין מיט אן עבירה, מצרים ואדומים, אדום און מצרים זענען געקומען, ויצא אדום לקראתו, בחרב, און שתיים בעבירה, מואבים ועמונים, על אלו שקדמו בחרב, די וואס זענען געקומען מיט א שווערד נאמר שטייט לא תתעב אדומי לא תתעב מצרי. די טארסטו נישט פיינט האבן. פארוואס? ווייל בסך הכל האבן זיי דיך געוואלט הרג'נען פון די וועלט, וואלסט נאך געהאט יענע וועלט. אבל אלו שקדמו אותן בעבירה להחטיא את ישראל, די וואס זענען געקומען מכשיל זיין די אידן מיט אן עבירה, נאמר, עס שטייט לא יבא עמוני ומואבי בקהל השם גם דור עשירי עד עולם קיינמאל נישט. און אפילו בעולם הזה לא יצאו ידיהם. האבן זיי נאך אלץ נישט, דער אייבערשטער האט נישט אנגענומען זייער תשובה פון די מדינים, שנאמר וואס עס שטייט צרור את המדינים, דאס זעלבע זאגט דער מדרש איז געווען אז מ'האט רחמנות ווי מ'טאר נישט, סוף ווערט מען פארשעמט, דער מדרש ברענגט דוד המלך האט געזאגט ויאמר דוד אעשה חסד עם חנון בן נחש, אין שמואל ב' פסוק י', אמר לו הקדוש ברוך הוא האט אים דער אייבערשטער געזאגט אתה תעבור על דברי שאני כתבתי לא תדרוש שלומם וטובתם, דו ביסט עובר אויף מיין רייד,

דוד המלך האט נאכדעם געמוזט מלחמה האלטן מיט די אלע פיר אומות, מען האט אפגעשניטן א האלבע בארד, זעט אויס אז יעקב שיע כהן און אויך דער נחמיה וועבערמאן האט געלערנט דעם פסוק אין נביא האט אויך געוואוסט אפצושניידן פאר קארף א האלבע בארד, פאר קארף און פאר וועכטער. עניוועי, נאכדעם שטייט וירא יואב כי היתה אליו פני המלחמה. מפנים ואחור, ער האט געזען אז די מלחמה איז פון די פראנט און פון די בעק, זאגט דער מדרש מי גרם שיבקש לו, ווער האט אים עס גורם געווען, ווייל ער האט געטוהן א טובה, עם מי שאמר הקדוש ברוך הוא לא תדרוש שלו שלומתם וטובתם כל היום, לכך וועגן דעם שטייט צרור את ה. מען טאר נישט טוהן קיין תועבה קעגן די תורה אפילו דיר דאכט זיך אז ס'איז גוט. כ'וויל ענק פארציילן א מעשה פון ר' משה פיינשטיין זכר צדיק לברכה, איר ווייסט דאך דער גרויסער עם הארץ עם הארץ היים וואס איז די שבת שלום קען זעהן וואסערע א גאון ער איז געווען נישט נאר אינעם פיר חלקים שלחן ערוך, מיר האט דערציילט דער מוהרא"ש ר' לעזער שלמה שיק ער איז א תלמיד פון אים האט ער געזאגט נאך אים ער פלעגט יעדעס יאר ענדיגן ד' חלקי שלחן ערוך מחבר און רמ"א יעדעס יאר. געמאכט א סיום, דער מענטש האט געקענט ד' חלקי שלחן ערוך, ווי אונז קען מיר זאגן אשרי יושבי, אבער ער האט געהאט א פיפטן שלחן ערוך אויך, יעצט ס'איז דא א מעשה ווען ער האט געוואוינט אין רוסלאנד, איז געווען א איד וואס ער האט געוואוינט דארטן אין די שטאט ווי ער האט געוואוינט, און ער פלעגט, די איד איז געווען אזא משה פרידמאנקע טערעריסט טייפ, ער איז געגאנגען מלשין זיין כסדר, אדער אזוי ווי די ארוינים מיט די זאלוינים, זיי האבן איין וועג מ'גייט צו די רעגירונג, זיי האבן מלשין געווען. די אידן האבן געליטן גרויסע צרות, ס'איז געווען מענטשן וואס מ'האט זיי געהארגעט, ס'איז געווען מענטשן וואס מ'האט זיי צוגענומען די פרנסה, ס'איז געווען א שרעק וואס דארט איז פארגעגאנגען. קיצור דער מענטש איז קראנק געווארן, שרייבט ער א בריוו פאר די חברה קדישא און ער זאגט, איך בין מתחרט אויף אלע מיינע שלעכטע מעשים, איך זוך א כפרה אויף אלע מיינע זינד וואס כ'האב גורם געווען צער פאר כלל ישראל, כ'בעט ענק לייגטס מיך אינדרויסן פון בית החיים אויף אנדערן זייט פלויט און יעדער זאל זען ווי דער שייגעץ איז, און זאלטס מיך אויך באגראבן א קבורת חמור. קבורת חמור, שטייענדיגערהייט, זאלסט מאכן פון מיר א ניוול און מיט בזיונות, און דורך דעם וועט מיר דער אייבישטער מוחל זיין מיינע עבירות. קיצור, חברה קדישא געגאנגען צו ר' משה און ער געווען דער שטאטס רב און זיי האבן געפרעגט וואס טוט מען דא? האט ר' משה געזאגט, א מענטש איז נישט באלעבאס אויף זיין גוף, די תורה איז באלעבאס אויף א איד, קען נישט לאזן קיין שום צוואה נאכן טויט וואס מען זאל טון אנדערש ווי די הלכה. זאלסט אים באגראבן געהעריג ווי יעדן מענטש, מאכן א טהרה און באגראבן. די אידן האבן אנגעקוקט דעם ר' משה, נע, איז דאך סאטמאר גערעכט האבן זיי געשריגן, איז דאך א אזיאטישע בהמה, אזאנס טוט מען, דער מענטש האט א גאנצע שטאט אומגעברענגט. ר' משה האט זיך אבער געהאלטן פעסט. דער סוף איז געווען אז אפאר וואכן שפעטער איז געקומען די קעי דזשי בי און זיי האבן געוואלט וויסן ווי דער מענטש ליגט, און זיי האבן אויפגעגראבן זיין קבר, און זיי האבן באקוקט און זיי האבן געזען ער ליגט געהעריג ווי יעדער מענטש אינעם בית החיים, די קעי דזשי בי געזאגט אז ער האט געשריבן א בריוו פאר די קעי דזשי בי פארן טויט, זאלטס וויסן די אידן זענען גרויסע שקצים, זיי גייען זיך נקמה נעמען אין מיר, זיי גייען מיך לייגן אחורי הגדר, און זיי גייען מיך לייגן א קבורת חמור, ער זאל זען אונטערצוברענגען דעם רב מיט די אלע מענטשן אין די שטאט, די. בני עלי' די שבעה טובי העיר, ווייל זיי האבן זיך נאכנישט געלערנט זייער לעסן, נאך מיין טויט מאכן זיי מיט מיר חוזק, און זיי האבן געזען אז ס'איז שקר, זיי האבן געזען אז ער ליגט געהעריג ווי יעדער אינעם בית החיים. דערויף האט מען געפרעגט ר' משה וויאזוי האסטו דאס געוואוסט? זאגט איך האב דאס נישט געוואוסט, איך בין נישט קיין בעל רוח הקודש, איך בין דאך אן אמורא, ציי מען ס'איז די שבת סאלאו, לייטס אין די סאטמארע פערד, איך בין א רב און איך האב געהאלטן, איך האב גע'פסק'נט על פי תורה, איך קוק נישט אן וואס ער האט געטון, א מענטש מוז מען געבן וואס מען דארף, אזוי ווי די תורה פארלאנגט, איי ער וויל האבן א כפרה, זאל זיך דער אייבערשטער מיט אים זארגן, אונז זעמער נישט קיין בעלי כפרה'ניקעס, אונז ווייסמער נישט ווי אזוי מען טוט דאס. און אזוי האט ער געראטעוועט די גאנצע שטאט. רבותי מען דארף האלטן די תורה. און אז מען זעט מען איז מאנס קינדער זאל מען נישט מורא האבן צו קומען פארווערד, מען זאל נישט מורא האבן צו רעדן, מען זאל רעדן דערפון, אפילו דו קומסט נישט פארווערד, דו האסט נאך נישט די גאטס, קודם רעד, פארצייל יעדן ווער עס האט עס דיר געטוהן, איינער זאגט מיר, איך האב שוין געזאגט דאס אפאר מאל, אז אין פאפא אין ארץ ישראל איז דא דארט איינער סופר, ער איז דארטן דער רב, דער שיינער איד, זאגט ער, אלס בחור, ווי ער געווען א יונגער בחור, פלעגט ער אים געבן אלץ פינף שקל, צען שקל, ווייל ער פלעגט גיין נאך געלט, און ער פלעגט אים מכשיל זיין אין די מקווה. און דארט האט מען אויך צוגע'גנב'עט בערל אשכנזי'ס קליידער, די פאפא מקווה איז אפן פֿיר און צוואַנציק שעה, קענסט אריינגיין מיט געלט, מען דארף דאס צושפארן, און היינט ווייסט מען שוין אז יעדער רב איז בחזקת חזיר, אפילו סופר, דער גרויסער דיין און דער גרויסער פוסק, און אז ער וויל זאל ער מיך רופן צו דין תורה און איך וועל אים ברענגען דעם אינגערמאן, ער האט נאך נישט קיין ריזן היינט צו קומען פארווארד ווייל ער איז שוין פֿינף און דרײַסיק, זעקס און דרײַסיק. עניוועי, מען זאל טוהן צו דער זאך, מען זאל נישט מורא האבן צו שרייען און מען זאל זיך נישט לאזן מכשיל זיין, און קיינער זאל נישט גיין מיט זונות, די פרויען זאלן נישט איבערלאזן די מענער אליינס, און די מענער זאלן נישט איבערלאזן די פרויען אין קאנטרי אליינס. יעצט קוקטס ווי וויכטיג ס'איז מען זאל שרייען, כאטשיג קיינער דערהערט עס נישט, קוק וואס איז געשעהן מיט חזקאל שמש'נס רוצח, מען האט איינגעזעצט די ראנג מענטש יעצט זוכט מען דעם עכטן רוצח, נאך פֿינף און צוואַנציק יאר, און קוק וואס איז געשעהן מיט דעם פאלאק. מיט זיין רוצח. און קוק וואס ס'גייט יעצט געשען אין לאנג ביעטש. וואטש ענד סי. און גיי וואטש ענד סי וואס ס'וועט געשען מיט קראסנע און מיט די אנדערע תלמוד תורה כוונת הלב. רבותי די דארף שרייען. וואס דער אייבערשטער העט פירן און וויאזוי ער העט פירן, דאס איז זיינע געשעפטן. יעצט האטס מיר אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת. דער אייבערשטער האט זיך אוועקגעצויגן פון אונז, מוז ער אונז געדענקען, ס'איז א הייליגער שבת, ס'איז אויך א פרייליכער שבת, סקולענער רבי זכרונו לברכה פלעגט זאגן, די דריי וואכן ווינטשט מען א פרייליכן שבת, ווייל מ'איז זייער צו צובראכן א גאנצע וואך, זאל דער שבת אונז אויפלעבן. האטס מיר אלע א פרייליכן שבת און א געבענטשטן שבת און א גוטן שבת, און א אפגעהיטענעם שבת, פון היינט זאל מען זיך אנהייבן אפצוהיטן, און מ'זעט וואסערע א שטראף ס'קומט טאמער מ'גייט צו זונות, כל טוב, א גוט שבת.